אל תיראי כי שמע אלקים אל קול הנער, שטייט גלייך ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים ותמלא את החמת מים ותשק את הנער. מען פרעגט פארוואס האט עס די תורה דערציילט? וואס דערציילט דא די תורה? זי האט געוויינט, ס'איז נישט געווען קיין וואסער, פארבלאנדזשעט, געוויינט, אל אראה במות הילד, און פלוצלינג ויפקח אלקים את עיניה. פארוואס דערציילט עס די תורה? זאגט דער רד"ק אויפן פלאץ, רבותי, דער רד"ק זאגט כהאי לישנא, ונכתב כל זה, פארוואס האט עס די תורה געשריבן? אז הגר האט פארבלאנדזשעט, זי האט נישט געהאט קיין וואסער, ס'איז מ'האט געוויינט, ונכתב כל זה ללמד.

ויפקח אלקים את עיניה וואס איז געווארן? ונכתב כל זה דערפאר האט עס די תורה, ס'איז תורה הקדושה, פארוואס איז די תורה געשריבן? ללמד שלא יבהל אדם לצרות אם יבואוהו, ער זאל נישט דערשראקן ווערן קיין צרות טאמער ס'קומט, נישט ווערן דערשראקן נאר ויבטח בקל בוטח זיין אין בורא כל עולמים שישים אחריתו לטוב, כ'מיין א גרויסע חיזוק אז אז הגר דארף נישט דערשראקן ווערן. דארפן זרע אברהם יצחק ויעקב אוודאי נישט דערשראקן ווערן. אין מדרש שטייט אויף דעם וואס אלע ווייסן, שטייט דאך דא אין מדרש, ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים, זאגט דער מדרש, דא שטייט נישט ויברא השם באר מים, שטייט נישט הוציא מים מן הארץ, נאר שטייט ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים. אמר ר' בנימין. הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. מן הכא מ'לערנט ארויס פון דא ויפקח אלקים את עיניה, וואס איז טייטש? אז א מענטש דרייט זיך ארום, ס'קען זיין אז ס'באשערט זאלסט נישט האבן קיין וואסער וועסטו עס נישט זען, ס'וועט זיין דו זוכסט ארום דיין זייגער ווי איך ווייס, ס'איז אונטער דיינע, דו זעסט עס נישט, אונטער דיינע הענט דו זעסט עס נישט, אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. זאגט דער חידושי הרי"ם, דער שפת אמת ברענגט פון חידושי הרי"ם, אז וואס איז די טייטש פון דעם? זאגט ער, כי לעולם כל הנצרך לכל בריה, יעדע זאך וואס א איד דארף א ישועה, איז עס געלט, איז עס א שידוך, איז עס קינד, וואס ס'איז, כי לעולם כל הנצרך לכל בריה, מוכן בכל מקום ובכל עת, ס'איז גרייט בכל מקום, דארפסט נישט לויפן דארטן און עס כאפן דא, ס'איז מוכן בכל מקום ובכל עת, רק שמוסתר מעין הגשמי, די פליישיגע אויגן זעהט עס נישט, וכשהקדוש ברוך הוא מאיר עיניו רואה שהכל לפניו, ווען דער אייבערשטער מאכט אים לעכטיג די אויגן זעהט ער שהכל לפניו, ס'איז דא לעבן דיר, האסט נישט וואס מורא צו האבן ס'איז אונטער דיר, ויפקח אלקים את עיניה, ס'איז ביי יעדע ישועה, די תורה זאגט דא, די תורה דערציילט נישט קיין מעשה'ס. זאגט דער חידושי הרי"ם די תורה זאגט און דו זאלסט וויסן אז אין יעדע ישועה לעולם כל הנצרך לכל בריאה איז מוכן בכל מקום ובכל עת רק שמוסתר מעין הגשמי שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניו ורואה שהכל לפניו מילא דארפסטו נאר רעדן צום אייבערשטן ס'איז געווען ר' מענדל מפויערמוטער זכרונו לברכה א יונגערמאן אוועק נעבעך נישט געזונט געווען איז ווען ער איז נישט געזונט געווען האט ער געזאגט איבערגעזאגט א ווארט איך געדענק נישט פון וועמען האט ער איבערגעזאגט עפעס א שטארקע ווארט אז שטייט דאך אין די משנה אין אבות עשרה נבראו עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות איינע פון די זאכן שטייט ויש אומרים איילו של אברהם אבינו די אייל וואס האט מען די אייל געדארפט באשאפן ערב שבת בין השמשות אין ששת ימי בראשית, מילא די מן, יעדע זאך וואס שישים ריבוא אידן האבן געדארפט, פארשטיי איך, באשאפן געווארן בין השמשות די מן, פי הבאר, די אלע זאכן דארטן, אבער די אייל של אברהם אבינו אייל, וואס וואס וואלט געשען ווען די אייל וואלט באשאפן געווארן דעמאלטס בשעת העקידה, וואס האט עס געדארפט ערב שבת בין השמשות? ער זאגט אז ס'שטייט אז דער אייל איז דאך געקומען ראטעווען יצחק אבינו פון שעכטן, פון שחיטה. האט ער געזאגט עס שטייט אז ראטעווען א אידן פון א צער פון א שטאך איז שוין ערב שבת בין השמשות איז עס באשאפן געווארן נישט די רבש"ע דארף דיר גיין ברענגען א ישועה דער אייל של אברהם אבינו צו ראטעווען א אידן דאס איז מיסודות קיום הבריאה וואס מ'האט צוגעגרייט די הצלה פון יעדן פרט וואס ער דארף איז שוין מששת ימי בראשית ממילא ס'איז א מזור ותרופה פאר די אלע וואס זענען מצפה לישועה וואס זענען נאחז בסבך. נעבעך וואס וויסן אז די ישועה איז גרייט, ווי דער חידושי הרי"ם זאגט, לעולם כל הנצרך לכל בריאה מוכן בכל מקום ובכל עת, רק שמוסתר מעין הגשמי, די ישועה איז גרייט, נאר מ'דארף זוכה זיין ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים. די מעשה ברענגט דער ויחי יוסף פאפא רב זכרונו לברכה, ברענגט עס אין הקדמה פונעם ספר פון זיין טאטן ויגד יעקב, ברענגט ער אזוי, אז דער ויגד יעקב זיין טאטע, איז געווען אין די עיירות מרפא אין די שטעט אין די בעדער ביי די שטעט פון די בעדער ווי עס איז געהייסן טאמעצדארף עפעס א שטאט וואס האט געהייסן אין ליל שבת איז דארטן אין שטאט ליל שבת נאך סעודת שבת איז ער ארויסגעגאנגען אזוי מיט די מלווים און ארויסגעגאנגען אזוי א שפאציר שעפן אביסל לופט און מען איז אנגעקומען צו עפעס א קוואל פון מים חיים פון מי רפואה.

איינער פון די מלווים האט עס געדארפט וויכטיג די מים חיים האט דער ויגד יעקב דערציילט דארטן א מעשה, ער איז געשטאנען דארטן ביים קוואל און האט דערציילט א מעשה, די מעשה שטייט אין נתיב מצותיך, ידוע, די בעל שם הקדוש איז אמאל שפאצירט מיט א תלמיד און געווען אין וואלד און די תלמיד איז געווארן דארשטריג און האט געזאגט פארן בעל שם הקדוש ער איז דארשטריג, בעל שם האט אים נישט געענטפערט ביז די תלמיד האט אים געזאגט רבי איך בין דארשטריג ס'איז סכנות. ס'איז סכנה ס'איז דורשטיג ע ה מורא'דיג דורשטיג. האט דער בעל שם הקדוש אים געפרעגט דו גלייבסט אז דער רבונו של עולם האט שוין געוואוסט פון דיין צער יעצט האט ער שוין געוואוסט פון ששת ימי בראשית און דעמאלטס האט ער שוין דיר צוגעגרייט א ישועה דעמאלטס ביי ששת ימי בראשית דו גלייבסט אז דעמאלטס האט דער רבונו של עולם שוין געדאגה'ט דיר צוגרייטן א ישועה? איז אין אנהייב האט דער תלמיד געשוויגן ער איז נישט געווען דערביי נישט געקענט זאגן ער גלייבט אבער גלייך נאכדעם האט ער געזאגט יא איך גלייב רבי איך גלייב אז מששת ימי בראשית האט דער רבוש ע שוין געזעהן מיין צער און האט מיך שוין צוגעגרייט א ישועה נישט אריבער קיין מינוט איז אריבער געגאנגען דארטן א גוי ברענגט ער מיט צוויי פעסער וואסער און די בעל שם הקדוש האט אים געבעטן ווילסט אפשר פארקויפן וואסער האט ער אים געגעבן א פרוטה און האט אים געגעבן צו טרינקען שפעטער פרעגט אים די בעל שם הקדוש וואס טוסטו דא מיט אזעלכע צוויי פעסער וואסער האט דער עס איז געווען א גוי. האט דער גוי אים געזאגט, דו ווייסט מיין שר איז משוגע געווארן, האט מיר געשיקט ברענגען פון דעם קוואל דא וואסער, ער האט א קוואל לעבן זיך, איך ווייס נישט וואס ער וויל, ער האט מיר געשיקט פון דא נעמען וואסער, נעמען פון ש, משוגע געווארן, ער איז משוגע געווארן, האט געבעטן מ'זאל ברענגען פון דא, אפילו ער האט לעבן זיך. האט דער בעל שם געזאגט פארן תלמיד, האסט געזען די השגחה פרטית, אז פון ששת ימי בראשית האט מען שוין געזען דיין צער, אז דער, שוין געמאכט דער פריץ זאל משוגע ווערן וועגן דיר, אז דו זאלסט האבן וואסער. ווי דער ויגד יעקב ענדיגט צו דערציילן די מעשה, איז עפעס א גוי געקומען מיט א גלאז צו דעם קוואל נעמען טרינקען פאר זיך וואסער, ממילא האט דער תלמיד פון ויגד יעקב אויך געהאט וואסער, האט דער ויגד יעקב געפרעגט דעם גוי, וואס טוסטו דא? דו ווייסט איך האב זיך שוין געלייגט שלאפן אבער איך בין געווארן אזוי דורשטריג איך בין געווען אזוי דורשטריג האב איך פון דורשט האב איך געמוזט לויפן און בין אהער געקומען טרינקען ווייל איך בין געווארן אזוי דורשטריג און אזוי האט ער געהאט א גלאז און ער האט געהאט א כוס איר פארשטייט וואס טייטש כל הנצרך לכל בריאה מוכן בכל מקום ובכל עת יעדע זאך וואס א איד דארף א ישועה איז גרייט זאגט דער חידושי הרי ם רק שמוסתר מעין הגשמי ווען דער מענטש גלייבט ס'איז שוין ביי ששת ימי בראשית צוגעגרייט געווארן אילו של אברהם אבינו איר ראטעוועט ווערן א מענטשן פון א שטאך דאס טייטש ויפקח אלקים את עיניה עס שטייט נישט ויברא באר מים אין יעדע ישועה איז נישט נאר א גלאז וואסער איינער האט געזאגט פאר א אלטע סקולענער פאר א אלטע די נועם אליעזר ער האט געוויינט אז ער איז א עלטערע בחור נאך נישט א חתן האט אים געזאגט דו ביסט שוין א חתן נאר דו ווייסט נישט מיט וועמען ארבעים יום קודם יצירת הולד מען האט אויסגערופן דו ווייסט נישט מיט וועמען בסדר ס'איז אבער האט זיך פארלוירן, ווייל דארפסט נאר בעטן מען זאל זען די אבידה טרעפן די אבידה, אבער א חתן ביסטו. אזוי דעם גלייבן, דער גלייבן אין יעדן מצב, דאס איז דער די תורה הקדושה האט אונז געזאגט די וואך, לוט האט געזאגט פאר אנשי סדום ווען זיי האבן געוואלט טשעפען די מלאכים, ער האט געהאט די מלאכים אין שטוב,

זאגט דער חפץ חיים כי על כן באו בצל קורתי אפילו לוט, לוט איז נישט געווען בסדר, די גמרא זאגט ויסע לוט מקדם הסיע עצמו מקדמונו של עולם ער איז נישט געווען בסדר, ער איז נישט געווען בסדר, אבער וואס? אבער ער האט געוויסט אז איינער וואס איז געקומען צו אים האט זיך פארלאזט אויף אים, האט ער זיך מוסר נפש געווען, ער איז ארויסגעגאנגען און האט געבעטן טשעפעטס נישט מיינע געסט דא, זיי האבן זיך פארלאזט אויף מיר. זאגט ער איז על אחת כמה וכמה ווען א איד ווייסט איך פארלאז זיך נאר אויפן אייבערשטן איז אוודאי אז די אייבערשטער וועט אים ראטעווען פון אלעס. ווען האט דער חפץ חיים געזאגט דעם ווארט? ווען ס'איז געווען א שווערע די, אין מיטן ערשטן וועלטס קריג איז דער חפץ חיים אנטלאפן מיט זיין ישיבה קיין רוסלאנד זיי האבן זיך באהאלטן אין עפעס א שטאט בחורים ווייל די בחורים האבן זיך געדארפט צושטעלן צום מיליטער, און די רעגירונג האט זיי געזוכט, די רוסישע האבן זיי ארום געזוכט, און זיי האבן זיך באהאלטן אין די בונקערס, און די חפץ חיים האט דעמאלטס געווען זייער באדאגה'ט וועגן די בחורים, ברענגען זיי דארטן א חפץ חיים, ספר פון חפץ חיים, אז די חפץ חיים האט דעמאלטס געווען מורא'דיג באדאגה'ט, האט געפאסט א גאנצע טאג, און ביינאכט האט ער זיך געפילט אזוי פריש, האט ער געשיקט רופן דעם איידעם ר' צבי, ער איז דאך געווען דער ראש ישיבה, ר' צבי, און האט אים געזאגט, כ'האב געטראפן א עצה אין די תורה, מ'זאל נישט כאפן די בחורים. וואס איז די עצה? האט ער געזאגט, דעם ווארט, אז וואס, אז אויב לוט האט געזאגט, לוט האט געזאגט, טשעפעטס נישט מיינע געסט, כי על כן באו בצל קורתי, ווייל זיי זענען געקומען צו מיר, בין איך אחראי צו שיצן אויף זיי. האט דער חפץ חיים געזאגט אויב לוט וואס ער איז נישט געווען קיין גרויסע צדיק ער האט דאך דעמאלטס געווען א סדומ'ניק אבער ער האט פארשטאנען דעם עיקרון יסודי אז מען דארף שיצן אויף איינער וואס פארלאזט זיך אויף דיך איז טאמער אונז זעמער זיך ארויפווארפן אויפן אייבערשטן אונז זעמער זיך ארויפווארפן אויפן קה ריבון עלם ועלמיא איז אוודאי וועט אונז נישט פארלאזן און זיי ברענגען דארטן אז במשך די גאנצע צייט האט מען זיי נישט געקענט כאפן מען האט נישט געכאפט קיין שום בחור. און געווען באהאלטן פארוואס כי על כן באו בצל קורתי און זיך ארויפגעווארפן אויפן אייבערשטן, זיך ארויפווארפן אויפן אייבערשטן אבער אבער אבער אבער זיך ארויפגעווארפן ווי זאגט דער חפץ חיים זאגט אז ס'דא א פסוק בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה זאגט ער, זאגט די בריסקער רב ברענגט דעם ווארט, ער זאגט בטח בשם ס'איז בטחון, ס'איז דא איינער אבער והתענג על השם, ער איז שוין אזוי פרייליך כאילו והתענג על השם, כאילו די ישועה איז שוין דא, אז איינער מובטח אז גלייך ויתן לך משאלות לבך, ער איז שוין והתענג על השם, ס'איז נישט נאר בטח.

המכסה אני מאברהם אשר אני עושה והשם אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום און זאגט דאך רב גד'ל אייזנער זאגט אמאל אז אז די וועלט מיינט אז ווייל ס'דא א הסתר דארף מען זיך מחזק זיין אין אמונה ס'דא א הסתר דארף מען זיך מחזק זיין אין אמונה זאגט ניין ס'גייט פארקערט ווייל מען דארף אמונה דערפאר איז דא הסתר, פשטות די הסתר פשוט ווייל מען דארף זיך מחזק זיין אין אמונה דערפאר איז דא הסתר, ווי דער אמרי נועם זאגט, והשם אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה זאגט עס דער אמרי נועם גאר דברים שארפע ווערטער, ער זאגט אזוי, דער רבונו של עולם האט בוחר געווען צו פירן דער וועלט אין א אופן פון הסתר, וואס איז עס טייטש? אז כביכול זיך מתכסה בלבושים, בלבושים אין הנהגה אין דרך הטבע אז די וועלט זאל נישט זעהן אז יש מנהיג לבירה, פארוואס? ס'זאל זאל זיין א בחירה ווייל אנישט וועט קיינער נישט זינדיגן? דער רבונו של עולם האט עקסטער געמאכט א טבע, ער איז זיך מתכסה בלבוש אז אז זאל זיין אז מען זאל נישט זעהן, מען זאל נישט זעהן דעם באשעפער, נאר מען דארף שרייען אני מאמין, מען זאל זיך דארפן זיי פארוואס? ווייל. ווייל ס'זאל זיין א בחירה. אבער אונז זעמיר מאמינים בני מאמינים און גלייבט אז יש מנהיג לבירה. אונז גלייבן אז ס'איז נישטא קיין שום נפקא מינה צווישן הנהגה בדרך הטבע און מחוץ לדרך הטבע, ווייל אלס דינגען פונעם אייבערשטן. זאגט ער אבער די הנהגה פונעם אייבערשטן איז לויט די אמונה פונעם מענטש. דהיינו, איינער וואס האלט אז ס'איז א טבע, ער לעבט אין טבע, פירט מען זיך אזוי פון הימל, איז טבע. טבע, איז נישטא קיין ניסים ביי אים. טבע. אז ער דארף א נס, איז נישטא. אבער איינער וואס לעבט מיטן אייבערשטן יעדן זאך, אין יעדן זאך זעט ער הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ער זעט צו נאר די אייבערשטער, אזא איינעם ולזה שרייבט די אמרי נועם די מענטשן עושה הקדוש ברוך הוא ניסים עם צדיקים ומתנהג עמהם למעלה מן הטבע, פארוואס? ווייל כי גם אז יודעים השגחת הבורא ברוך הוא ואין לו להסתיר עצמו מהם כביכול. ער זאגט ס'האט נישט קיין טעם זיך מסתיר זיין פון א מענטש וואס זעהט דא, ער ווייסט אז דו ביסט דאס, ווילסט זיך באהאלטן? וואס ווילסט זיך צו באהאלטן אז ער ווייסט אז. טייטשט דער אמרי נועם והשם אמר, המכסה אני מאברהם, איך וועל מאכן פאר אים א הסתר? איך קען נישט מאכן, פארוואס זאל ער, ער זאגט דאך אשר אני עושה, ביי יעדע זאך זאגט ער דאך א איך טו עס, אשר אני עושה, א ביי יעדע זאך זאגט ער איך בין דאס, הוא לבדו עשה ועושה ויעשה, איז וואס האט א טעם צו מאכן א הסתר פאר אזא מענטשן? די גאנצער הסתר איז נאר ווייל מ'זאל אים זוכן, די גאנצער הסתר איז נאר. ווייל מען דארף אמונה, אבער אז ס'איז דא אמונה איז נישטא וואס צו מאכן א הסתר. ביסל פארקערט ווי רבי גאדעלע האט געזאגט, אויפן פארקערטן אופן. די גאנצע הסתר זאגט ער והשם אמר, המכסה אני מאברהם זאגט ער וואס האב איך א צ ע, וואס דארף איך זיך באהאלטן פון אברהם אבינו? ער שרייט דאך אשר אני עושה, ער שרייט דאך אין יעדע זאך הוא לבדו עשה ועושה ויעשה, וואס האב איך דארטן צו מאכן א הסתר? און וועגן דעם זאגט דער אמרי נועם, האט דער רבונו של עולם אים גלייך געבענטשט, אז ער זאגט אשר אני עושה אין יעדע זאך האט דער רבונו של עולם אים גלייך געבענטשט, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, פאר דעם אמונה אשר אני עושה וואס ער שרייט לבדו, ונברכו בו כל גויי הארץ, ברענגט ער צו די מדרש, אז דער מדרש זאגט וואס טייטש כל גויי הארץ, אז אפילו עוברי הים, ווען ס'האט זיי פוקד געווען א רוח סערה, וואס די אוניות זענען זיך געגאנגען צוברעכן די שיפן, אבער אין דעם רגע וואס זיי האבן געזאגט אלוקי דאברהם ענני, האט זיך בארואיגט. דאס אלץ דינג. וזוכה שרייבט ער להנהגה של ניסים ונפלאות באופן תמידי בזכות גודל אמונתו שיש מנהיג לבירה, דאס איז דער סוד פון ניסים זאגט ער, דער סוד פון ניסים ונפלאות איז ווען א מענטש שרייט אין יעדע זאך אשר אני עושה, אזא איינעם איז נישטא א מכסה, מ'נעמט אראפ אלע מכסות. דער אמונה איז דער טייטש. ווי האט געזאגט די הייליגע ריזשינער זאגט די וואך שטייט ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק לי וואס זאגט רשי כל השומע יצחק לי? זאגט רשי הקדוש הרבה עקרות נפקדו עמה אסאך עקרות ורב שחוק היה בעולם פרעגט די הייליגע ריזשינער ווער איז די הרבה עקרות ווער? ס'איז נישט געווען קיין אידישע נעמען דארטן ס'איז אראבערס געווען גוים אלעס גוים געווען. וואס איז די גרויסע שמחה? רב שחוק היה בעולם! הרבה עקרות נפקדו אבער רב שחוק היה בעולם! נאך גוים געבוירן געווארן! וואס איז די שמחה? וואס איז רב שחוק? זאגט די הייליגע ריזשינער, אברהם אבינו האט געהאט ביי די הונדערט, שרה ביי די ניינציג. ס'ווערט בטל די בחירה. די אלע גוים וואלטן געווארן גרים אין א מינוט, אלע וואלטן געווארן אידן, עס ווערט בטל די בחירה, אברהם אבינו האט געהאט ביי די הונדערט און מען ווייסט דאך אז זיי זענען די איינציגסטע אידן, און אברהם אבינו ביי די ניינציג אה, שרה, אה אברהם אבינו ביי די הונדערט שרה ביי די ניינציג איז בטל די בחירה. מה עשה הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם וויל דאך אבער יא זאל דא זיין א בחירה, ער וויל נ ע די גאנצע וועלט, איז באשאפן נתאווה להיות לו דירה בתחתונים ווייל דא זאל זיין א בחירה, די מענטש זאל דארפן האבן אויף אמונה. וואס האט ער געמאכט? הרבה עקרות נפקדו עמה נאך אפאר גויטעס קען מען שוין תולה זיין אה קען מען שוין קען מען שוין אננעמען דאס אוי דאס איז רב שחוק בעולם רב שחוק דעמאלטס קען די וועלט האבן א קיום אז ס'איז דא א בחירה דעמאלטס קען די וועלט האבן א קיום ווייל מיר זענען דא נאר אויף ארבעטן אויף אמונה נאר נישט צו זעהן מיר זענען דא אויף צו ארבעטן אויף אמונה קיינער נישט געפריווט ווערן אבער די עיקר אמונה די עיקר אמונה צו ארבעטן ווי זאגט די מאור עיניים טייטשט אין פרשת וארא אז ס'שטייט אין ווי זאגט רשי באשעפער האט געזאגט צו משה רבינו חבל על דאבדין ולא משתכחין זאגט די מאור עיניים די ד ס'איז דא מענטשן וואס דרש'ענען אמונה מיט מעשות און שרייען אמונה א. עס קומט צו די זאך, עס קומט צו א נסיון, פארגעסט זיך, ער האט פארלוירן געווארן, ער האט פארגעסן. זאגט דער מאור עיניים, די אבות הקדושים, ווען עס איז געקומען א נסיון, דעמאלטס האבן זיי געשריגן אשר אני עושה עשה אלץ אייבערשטער, דעמאלטס האט ער געשריגן לבדו אל סביבותיו. טייטשט דער מאור עיניים, חבל על דאבדין ולא משתכחין, אז די אבות הקדושים ווען זיי האבן פארלוירן אלע מדריגות, ווען זיי האבן פארלוירן די גוטע צייטן, דעמאלטס ולא משתכחין האבן זיי נישט פארגעסן אז אשר אני עושה אז איך טו אלעס. חבל על דאבדין וואס האבן פארלוירן די אלע מדריגות, ווען ס'איז געווען א זמן פון הסתרה, דעמאלטס ולא משתכחין האבן זיי נישט פארגעסן פון אלע פון אז אלץ טו איך. איר ווייסט נישט וואס די וועלט זאגט, די דובנער מגיד זאגט אז ס'איז געווען אמאל א א רבי איז געגאנגען מיט תלמידים אין וואלד, מ'האט אפט דארטן, האט ער געוואלט די תלמידים זיך נישט דערשרעקן, האט ער געזאגט, תלמידים טייערע, אויב מ'זעט אזעלכע הינט, נישט מורא האבן, נאר וואס זאל מען זאגן? שנעל זאגן ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו! יא, און נישט מורא האבן. דערציילט דער דובנער מגיד, ס'איז געקומען אזא הונט, א הויכע הונט, און די ערשטע וואס האט געכאפט פליטה און אנטלאפן איז געווען דער רבי, דער מלמד. ער האט געזאגט, רבי, וואס איז אנטלאפן? האסט דאך געזאגט ס'איז דא א פסוק ולכל בני ישראל. האט ער געזאגט, איך האב געזאגט, איך האב געזען דעם הונט, איך האב זיך אזוי דערשראקן, איך האב פארגעסן דעם פסוק. פארשטייט פארגעסט דאס איז טייטש חבל דאבדין ולא משתכחין מען פארגעסט נישט דעם פסוק מען גייט פארגעסט נישט אין דעם לבדו עשה ועושה מען פארגעסט זיך נישט חלילה וחלילה אין קיין שום מצב פארגעסט מען נישט דעם פסוק ווי דער מדרש זאגט די וואך דער מדרש די וואך אין בראשית רבה נ ו מורא'דיג ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמים ביי די עקידה ויאמר בי נשבעתי נאום השם וואס איז געווען? זאגט דער מדרש, אמר ליה, אברהם אבינו האט געבעטן דעם רבונו של עולם דארט אין הר המוריה, נאך די עקידה, האט ער געבעטן דעם רבונו של עולם, השבע לי, שווער מיר שאין שאין אתה מנסה אותי מעתה. אזוי שטייט אין מדרש, ער האט געבעטן דעם רבונו של עולם, שווער מיר אז מער פרואווסטו מיר נישט אויס. דאס איז טייטש בי נשבעתי נאום השם. זאגט דער מדרש אין דעם א משל. משל למלך שהיה נשוי למטרונה, א מלך האט חתונה געהאט מיט א מטרונה, זי האט אים געבוירן א אינגל, נאכן אינגל, געגעבן א גט. ער האט איר גענומען נאכאמאל, זי האט געהאט נאך א אינגל, נאכן צווייטן אינגל האט ער איר געגעבן נאכאמאל א גט. די זעלבע מטרונא, די זעלבע מעשה. ער האט איר גענומען צום דריטן מאל, געהאט א אינגל, נאכאמאל א גט. אזוי צען מאל. ביים צענטן מאל, ווען ער האט זי צוריק גענומען, זי האט געהאט די אינגל, זאגט די מדרש אז אלע אינגלעך האבן זיך צוזאמען גענומען, און זענען געגאנגען צום מלך און האבן אים געזאגט, אדוני המלך, השבע לנו. די גאנצע קינדער צו לאביאירן די אלע צען קינדער האבן זיך צוזאמען גענומען צום טאטן און אים געזאגט אבינו המלך השבע לנו שאין אתה מגרש את אמנו מעתה און שווער אונז אז דו פייניגסט נישט מער די מאמע דו גטסט איר נישט כאילו כך זאגט די מדרש כיוון שנתנסה אברהם אבינו בניסיון העשירי האט ער געבעטן השבע לי שאין אתה מנסה אותי מעתה שווער מיר זאגט מען אז פארוואס זאגט דער מדרש אז א גט, א גט איז א נסיון? כאילו די צען גיטין און צען נסיונות, וואס איז א גט מיט א נסיון? וואס איז א גט מיט א נסיון? ביי א גט נישטא קיין פרוי, זאגט ער ביי נסיון זעסטו גארנישט, נישטא, נישטא קיין מדריגות, קען זיין די גרעסטע צדיק אבער ס'קומט א נסיון איז יציאת צדיק, יעצט דארפסטו ארבעטן, יעצט דארף מען ארבעטן, דאס איז א מצב פון א גט. און מען דארף דעמאלטס ארבעטן, וויאזוי ארבעט מען? כ'געדענק מיט עטליכע פערציג יאר צוריק, כ'האב א ברודער א בעל קורא, ער איז געקומען עפעס א פרייטאג צונאכטס האט מען געזאגט כ'הייב אן צו ליינען, איך קען נישט, האב איך אים געפרעגט וואס איז געשען? האט ער געזאגט איך וועל דיר מסביר זיין, אז איך גרייט זיך צו דאס ליינען, איך קוק אריין אין חומש דא טראפן טראפן, איך קום צום ספר תורה נישטא קיין שום טראפ. איך זעה נישט קיין שום טראפ דאס איז א נסיון ס'קומט א נסיון קענסט ליינען טראפ ס'קומט א נסיון שטייט אין ספר דא נישטא קיין נקודה זעהסט גארנישט זעהסט גארנישט יעצט דארפסטו לוחם זיין נו אלא מאי וויאזוי לייענען די בעלי קורות וויאזוי לייענט מען ווייל מען חזר'ט גוט גוט איבער אינעווענדיג דערמיט קען מען לייענען אויך אויסעווענדיג דאס איז אונזער תפקיד יעצט אז מען חזר'ט זיך איין א גאנצע צייט אמונה מען האלט אין איין חזר'ן און חזר'ן און חזר'ן, אמונה ואמונתך בלילות, מען חזר'ט זיך איין אמונה, מען חזר'ט זיך איין האמנתי כי אדבר, קענסטו ליינען פון אויסעווענדיג אויכעט. מען חזר'ט זיך איין. ווי זאגט דער רבי רבי שמעלקע זאגט, יציאת צדיק מן העיר עושה רושם, זאגט ער ווען ס'קומט א נסיון איז יציאת צדיק מן העיר, ס'איז נישטא קיין צדיק דעמאלטס, ווייל אז ס'איז דא א צדיק איז נישטא קיין נסיון. דער מענטש איז אויס צדיק יעצט, ס'איז נישטא קיין מדריגות. נאר וואס דען? ווייל דו האלטסט זיך אין איין חזר'ן. האלט זיך אין איין איין איז עושה רושם בלייבט דיך א רושם ממילא קענסטו ארבעטן ווייל ס'ווערט א רושם ביי דיר דעמאלטס ביסטו אויס צדיק ווערט זיך קיינמאל נישט ווערט אויס צדיק אבער דעמאלטס איז עושה רושם יעצט אוי אוי אז מ'חזר'ט זיך איין ס'איז געווען געווען אין בעלז אין תל אביב אין חדר איז געווען דארטן עפעס א מלמד איז מיט אפאר יארן צוריק איז געווען דארטן עפעס א מלמד אינמיטן שיעור איז אריינגעגאנגען אין אפיס און הייבט אויף א טעלעפאן צו זיך אין שטוב, ס'איז געווען פאר פסח א צוויי וואכן פאר פסח, ער האט אויפגעהויבן א טעלעפאן צו זיין רביצין און פרעגט איר צו זי האט שוין אוועקגעווארפן, ס'איז געווען צוויי וואכן פאר פסח, צו זי האט שוין אוועקגעווארפן די אלטע קאפטענעס, די אלטע, די אלטע כאלעטלעך, די אלטע רעקלעך צו זי האט שוין אוועקגעווארפן אין מיסט. האט זי געזאגט יא. האט ער איר געבעטן צו זי קען אראפגיין אונטן אין מיסט קאסטן זעהן צו ס'איז נאך דא אין מיסט צו מ'האט נישט שוין אוועקגענומען די מיסט, צו מ'האט שוין אוועקגענומען. איז זי אראפגעגאנגען געבן א קוק, זי ארויפגעגאנגען זי האט געזאגט יא מ'האט שוין אוועקגענומען לאסט מאשין, די מיסט די לאסט מאשין פון די מיסט האט שוין אוועקגענומען גאנצע מיסט קאסטן איז שוין נישטא, די רעקלעך איז שוין נישטא. אזוי האט ער פארמאכט דעם טעלעפאן און צוריק צום שיעור. ער איז צוריק געגאנגען צום שיעור. עס איז געקומען די הפסקה, ער גייט אריין אין אפיס, פרעגט אים דער מנהל, וואס איז געווען מיט די טעלעפאן אן אזא וויכטיגע טעלעפאן אינמיטן שיעור, צו מען האט אוועקגעווארפן די רעקלעך צו נישט? אה, האט ער געזאגט איך וועל דיר מסביר זיין, איך מאך חתונה סיבן, סיבן מאך איך חתונה. האט ער גענומען א גרויסן גמ"ח פופציג טויזנט דאלער, האט ער געבארגט פון איינעם, און ער האט עס באהאלטן אין שטוב אין די אלטע כאלעטל. אין די אלטע כאלעטלעך האט ער עס באהאלטן אין שטוב. זאל דארטן זיין די שמירה. און ער האט זיך דערמאנט אינמיטן שיעור אז זי האט געזאגט שבת אז זי גייט ארויסווארפן אלעס, שבת האט זי געזאגט אז זי גייט אלע אלטע כאלעטלעך ארויסווארפן, עס איז פאר פסח מען גייט אלצדינג ארויסווארפן, האט ער זיך דערמאנט אינמיטן שיעור, ער ווייסט ער האט דארטן פופציג טויזנט דאלער א גמ"ח וואס ער האט זיך געבויט, האט ער געבעטן מען זאל גיין בודק זיין צו און צו זי האט שוין ארויסגעווארפן, האט זי געזאגט יא, האט ער געבעטן מען זאל גיין בודק זיין צו די לאסט מאשין האט שוין אוועקגענומען, האט זי געזאגט יא, פרעגט די מנהל צו די מלמד. און דו ווילסט מיר זאגן אז ביסט צוריק געגאנגען צום שיעור לערנען ווי א נארמאלער מענטש, נאכן דו האסט אזא זאך האסטו גע. האט ער מיר געזאגט דער מלמד הער זיך איין איך בין א תלמיד פון ר' גד'ל אייזנער, איך האב געלערנט ביי ר' גד'ל, און ר' גד'ל פלעגט אונז שטענדיג זאגן אז אויב נישט אויף די מינוטן אויף וואס ביסטו ארויף געקומען אויף די וועלט? אויב נישט אויף די מינוטן אויף וואס ביסטו ארויף געקומען אויף די וועלט? שטייט, עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם, וואס איז אברהם אבינו א פרשה פון אברהם אבינו? בלייבט נישט אויף מען זאל גארנישט גנב'נען, זאל אלצדינג זיין, אלץ זאל קלאפן אויפן זיסטן אופן רבותי. אבער ווי זאגט די מאור עינים שרייבט דעם לשון, ער זאגט דארטן ווען די מאור עינים רעדט ארום פון עשרה נסיונות זאגט ער שרייבט ער די לשון, אך אך שצריך כל אחד ואחד לבוא לידי נסיונות, אף שמקבל אלוקותו במחשבתו ומכל מקום מנסין כל אדם בעשר נסיונות יעדער איינער נעבעך מיט זיינס, כמו שאמרו באברהם עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, אזוי זאגט די מאור עינים יעדער איינער האט. ס'דארף דא אריבער גיין די צען נסיונות, ווי זאגט מען, איינער מיט פרנסה וואס ווייסט נישט מאין יבוא עזרי, איינער מיט חובות וואס זעהט א הסתר פנים, א חובות געפערליכע, צו איינער ווארט נעבעך אויף א רפואה שלימה במהרה, איינער ווארט אויף זרע של קיימא, איינער ווארט אים אפ א שיירה פון קינדער וואס דארף א שידוך טון און ס'רירט זיך גארנישט, איינער צער גידול בנים. ועל כולנה נעבעך די צער איום ונורא וואס מענטשן גייען אריבער בשיכול בנים עקידת יצחק, און אלע ווילן וויסן געוואלד מה ה' אלוקיך שואל מעמך, וואס וויל די אייבישטער פון מיר, וואס וויל ער פון מיר? די תשובה איז די די וואך שטייט אין תורה עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם, עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם, ער איז נתנסה געווארן, ער איז געשטאנען דערביי, ער האט עס מקבל געווען, און ווען א מענטש איז דאס מקבל, אוי אוי אוי ווען א מענטש איז דאס מקבל, דער מענטש איז מקבל באהבה, ס'איז געווען אין ירושלים, איז געווען פון די גרויסע נקיי הדעת, געווען דארט רבי נחום יאסער, יודיע, פון גרויסע נקיי, אין יאסי איז ער געווען א פוסק, אין ירושלים איז ער געווען רבי נחום יאסער נקיי הדעת שבירושלים, מיט אים איז געווען גאר א אינטערעסאנטע מעשה, די מעשה דערציילט רבי נטע ציינווירט ער איז דערביי געווען. ער איז געווען דערביי. מען האט געוואוינט אין ירושלים. ער האט געהאט א בת יחידה. זי איז קראנק געווארן. און זי איז געלעגן אין ביקור חולים אין ירושלים, אין שפיטאל. עס איז געקומען לא עלינו א ידיעה צו רבי נחום אז עס איז הגיע לשערי מוות. אז עס האלט ביי שערי מוות. רבי נחום האט עס גע. אז עס איז א מעשה פון אפאר שעה איז זי אין גן עדן. אז דאקטוירים זאגן זיך גרייטן. א מעשה פון אפאר שעה. רבי נחום האט עס געהערט איז ער די ערשטע זאך געלאפן וואו?

איז ער צוריק געגאנגען נעמען די מעסער, שפעטער איז ער געגאנגען אין שפיטאל נאכן מקוה נאכן לערנען הלכות אנינות, נאך וואס ער האט מיט גענומען די מעסער אויף קריעה, האט ר' נחום געזאגט פאר די מלווים, חברה, ער האט זיי געזאגט ער גייט באלד מאכן א ברכה דיין האמת בשם ומלכות, און חזל זאגן דאך חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטוב, זאגט דאך חזל וואס זאגט די גמרא, וואס חייב אדם לברך, וואס זאגט די גמרא, וואס הייסט כשם שמברך על הטוב זאגט די גמרא אין ברכות סמך. לקבולינהו בשמחה, לקבולינהו בשמחה, האט ער געזאגט וויאזוי אזוי דארף מען אננעמען מיט א שמחה, דארף מען, ער דארף זיך גרייטן אויף לקבולינהו בשמחה, אייביג לויפן אויס די יציאת נשמה פון א בת יחידה, דארף זיך גרייטן מיט א שמחה, מקבל זיין רצון שמים באהבה ובחדווה, און בקיצור ר' נחום האט אנגעהויבן. צו ברענען, צו קאכן מיט א שמחה, אינמיטן שרייט ער פאר די מלווים, שרייט פאר רבי נטע ציינווערט, אז זיין טאכטער גייט יעצט יציאת נשמה דאך די טייטש, די אייבישטער רעדט פון אים יעצט, אז זיין טאכטער גייט פון די וועלט, און דער רבונו של עולם רעדט יעצט פונעם טאטן, גייט מקרב, דער רבונו של עולם רעדט פון אים יעצט, זאגט ער ווי אזוי זאל איך נישט זיין בשמחה, דער רבונו של עולם מלא כל הארץ כבודו רעדט יעצט פון אים, און ער האט אנגעהויבן צו שפרינגען אין די גאס, ער איז געווארן אזוי בשמחה ער האט אנגעהויבן צו טאנצן. אבער מען איז אנגעקומען לעבן שפיטאל, דא האט מען געזאגט פאר רבי נטע ציינווערט פאר די אלע מלווים חברה מען מוז זיך בארואיגן, ווייל די רעבעצין וועט האבן חלישות הדעת, זען מען טאנצט דא, איר טאכטער גייט אוועק, נישט מאכן חלישות הדעת צער פאר די רעבעצין, און זיי האבן זיך בארואיגט, רבי נחום איז אריין געגאנגען אזוי מיט א שרעקליכע פנים כאילו יא, ווי ער קומט אריין אין שפיטאל האט ער געהערט א בשורה טובה אז די טאכטער האט זיך אויפגעכאפט. פששש, זי האט זיך אויפגעכאפט? ס'איז געווארן בעסער? אז ס'איז געווארן בעסער דארף מען דאך ערשט טאנצן, און די רעבעצין וועט אויך פארשטיין, מוז זיין א סדר. מ'האט אנגעהויבן צוריק א שמחה, בקיצור ביז אפאר טעג איז זי געווארן אינגאנצן געזונט און ארויס פון שפיטאל. דעמאלטס האט רבי נחום יאסער געזאגט פאר רבי נטע ציינווערט ס'איז א מורא'דיגע געדאנק, ער האט מסביר געווען וואס טוט זיך דא. האט ער געזאגט אזוי, ווען דער רבונו של עולם ברענגט א צרה אויף א מענטשן, צו ס'איז צרת הבת, וואס ער איז אריבער געגאנגען צרת הבת צו אנדערע צרה, איז דאך עס נאר א נסיון פון הימל זעהן צי דער מענטש וועט גלייבן אין די אייבערשטן אזוי דארף זיין, צו ער וועט אנהייבן צו מהרהר זיין. די גאנצע נסיון איז נאר א בודק זיין צו די מענטש העט גלייבן דעמאלטס צו נישט, צו ער טאר, זאגט ער אבער אז דער רבונו של עולם האט געזען מיין שמחה בטרם צרת חייני, דער רבונו של עולם האט געזען ווי איך שפרינג שוין אין די גאסן פארדעם איז שוין נישט געווען קיין שום ענין מער מיך צו מנסה זיין מיט די צרת הבת דערפאר איז זי געזונט געווארן, איר פארשטייט? די גאנצע ענין איז נאר ס'איז דאך א נסיון, ווי אזוי וועט ער עס מקבל זיין, אבער דער רבונו של עולם האט שוין געזען פאר יציאת נשמה ווי ער שפרינגט, איר פארשטייט? און ממילא, יא. ס'רעדט זיך אזוי לייכט, אבער קיינער זאל נישט געפריווט ווערן מיט אזא נסיונות. אבער איך האב דאך געשמועסט די זאך און דאס דערציילט אויף זיסע זאכן וואס ר' מאיר לוריא האט דערציילט. און א איד וואס וואוינט דא אין רחוב הרב שך. א איד אין רחוב הרב שך האט עס דערציילט פאר ר' מאיר לוריא, איך קען אים אויך גוט. דער איד. ער האט דערציילט פאר ר' מאיר לוריא אז נאכן קריג זענען זיי ארויף געגאנגען, ארויף געקומען דא, זענען געווען דריי, צוויי ברידער מיט א שוועסטער. רבותי, איר פארשטייט אליין אז מען רעדט נישט פון מענטשן וואס ציילן ביי די אכציג. זיי רעדט, מען רעדט דא פון דריי חברה וואס ציילן שוין היינט נאך א ניינציג. זענען, זענען אלע דריי דא, אויף דעם עולם. איז דער האט דערציילט פאר ר' מאיר לוריא האט ער דערציילט, אז עס זענען געווען דריי, זענען ארויף געגאנגען נאכן קריג, איינער איז אריינגעגאנגען לערנען אין פאנאוויטש, איינער אין א אנדערע ישיבה, און די דריטע, די שוועסטער אין סעמינאר. האט דערציילט ווען ס'געקומען צו שידוכים האט גערעדט פאר די שוועסטער האט מען גערעדט א בחור וואס איז נישט קיין בן תורה. ווי מען פארשטייט א נישט קיין בן תורה דעמאלטס איז נישט פונקט ווי היינט נישט קיין בן תורה. דעמאלטס נאכן קריג קוים מ'האט זיך געהאלטן אין אידישקייט. און דער ברודער וואס וואוינט אין רחוב הרב שך, ער האט אנגעהויבן צו רודערן, ער האט געזאגט, וואס איז, נעמסט נישט קיין בן תורה? קום שנעל צום חזון איש! ער האט זיי גענומען צום חזון איש, אריינגעגאנגען צום חזון איש אלע דריי, דער מדובר, די מדוברת, עס האט שוין געהאלטן עפעס א שלב, עס האט שוין געהאלטן אויף א שלב די שידוך, ס'איז אריינגעגאנגען דער מדובר מיט דער מדוברת, מיט דעם ברודער, מיט דער ברודער וואס האט עס געוואלט אפהאלטן אריינגעגאנגען צום חזון איש, מען האט געפרעגט, ער איז נישט קיין בן תורה, צו מ'זאל אים נעמען, האט חזון איש געזאגט, אוודאי איז דער ברודער גערעכט, מען זאל אים נישט נעמען, ער איז נישט קיין בן תורה, זי דארף נעמען א בן תורה. זענען ארויסגעגאנגען אלע דריי צום באס סטאנציע, צום תחנת אוטובוס דא אין באס סטאנציע, איז געקומען א שליח, מיט א געלויפעניש א שליח פון חזון איש צוריקרופן דעם ברודער, צוריקרופן דעם ברודער, און דער חזון איש האט געפרעגט דעם ברודער, זאג נאר, ווען מען איז ארויס פון צימער דא, וואס איז געווען די תגובה, וואס האט דער בחור מגיב געווען, דער בחור דער מדובר, וואס האט ער מגיב געווען? האט אים דער ברודער געזאגט פארן חזון איש, אז ווען ער איז ארויס פון צימער, האט ער מגיב געווען און האט געזאגט, אז אויב רצון שמים איז זאל זיין אזוי, איז זאל זיין אזוי, אויב רצון השם איז זאל זיין אזוי, איז דארף זיין אזוי, רצון השם אז די שידוך זאל נישט ווערן, זאל נישט ווערן. האט די חזון איש אים געזאגט, ווייזט אויס וועגן דעם האט זיך געביטן ביי מיר די דייה. גלייך ווען איר זענט ארויס פון צימער האט זיך געביטן ביי מיר די דייה. יעצט פארשטיי איך פארוואס מען זאל אים יא נעמען, האט ער געזאגט. ער זאגט, עס האט זיך געביטן ביי מיר די דייה מען זאל אים יא נעמען. דער חזון איש האט געזאגט פאר דעם ברודער, ס'איז די ערשטע מאל וואס האט זיך ביי מיר געביטן א דיעה, דער חזון איש האט דאך געשניטן תשובות אויף אפעראציעס, אויף שידוכים, יא מאכן, נישט מאכן, דא האט זיך אים געביטן די דיעה, זאגט ס'איז די ערשטע מאל ס'זיך ביי אים געביטן די דיעה, זאגט ווייזט אויס וועגן דעם אז ער האט געקענט זאגן אזא ווארט אז רצון השם איז אזוי זאל זיין אזוי, דעם אים יונים, פארשטייט? דעם אים יונים. אזא שטייגער רבותי זאגט די תפארת שלמה די וואכעדיגע סדרה. עס שטייט ביי הגר ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך זאגט דער תפארת שלמה פארוואס שטייט עס דא אין די תורה פארוואס האט עס די תורה דערציילט דא די גאנצע מעשה ותלך ותשב לה מנגד ותשא כי אמרה אל אראה במות הילד ותשא את קולה ותבך פארוואס דערציילט עס די תורה זאגט דער תפארת שלמה א מורא'דיגע ווארט ער זאגט די הגר זי איז געווען ביי אברהם אבינו אין שטוב, האט זי זיך געלערנט פון אברהם אבינו, וואס האט זי זיך געלערנט פון אברהם אבינו? וואס האט זי זיך געלערנט פון אברהם אבינו? אז מען טאר נישט מהרהר זיין מען טאר נישט פרעגן קשיות, גלייבן אינעם אייבערשטן, האט זי געזאגט, זאגט ער, הגר האט געלערנט ביי אברהם אבינו מען דארף מקבל זיין הנהגת הבורא באהבה ותמימות אן קיין שאלות, זאגט ער, מדרך הצדיקים אז מען איז זיך נישט מתבונן אין קיין צרה און מידת הדין וגבורות, פארוואס? ווייל שמא יעלה חס ושלום הרהור על הנהגתו העליונה, זאל נישט אריינפאלן קיין הרהור, דערפאר האט הגר געזאגט אל אראה, זאגט איך וויל נישט אריינטראכטן אין מות הילד, אזוי קומט זיך אים, ער איז דאך א זון פון אברהם אבינו, ס'קומט זיך אבער איך וויל נישט אריינטראכטן, איך וויל נישט ווייל דאס האט זי געלערנט ביי אברהם אבינו. זאגט די תפארת שלמה תיכף ווען זי האט דאס געזאגט, גלייך ויפקח אלוקים את עיניה. ווייל א מענטש זאגט אמונה איך וויל נישט אריינטראכטן, אל אראה במות הילד, זאגט ער זי האט געזאגט איך וויל זיך נישט מתבונן זיין פארוואס איז דאס געשען אזוי קומט זיך זיך ער וואלט דאך ס'וואלט דאך געוואלט זיך זיין חסד ורחמים, דאך א זון פון אברהם אבינו, אה? זאגט ער די לשון פון תפארת שלמה. זאגט ער אל אראה במות הילד טייטשט תפארת שלמה לא אסתכל בענין מיתת הילד מה זה ועל מה זה הלא מכל מקום הוא בנו של אברהם וראוי לחסד יותר ולא רצתה להסתכל בזה ולשאול כן זי האט עס נישט געוואלט פרעגן דערפאר שטייט עס אין די תורה ווייל עס איז א נבואה הנצרכת לדורות און ווי א איד מקבל זאגט דער תפארת שלמה די לשון הערט שתיכף לאחר שקיבלה עליה את הדין באמרה אל אראה במות הילד מיד בא לה הישועה והטוב מהרה. גלייך ויפקח אלוקים את עיניה. ער האט געזאגט רצון השם זאל זיין אזוי, האט זיך גלייך געביטן דארטן די דיעה ביים חזון איש. האט זיך גלייך געביטן די דיעה ביים חזון איש. א מענטש זאגט אז זאל זיין אזוי, ער איז מקבל דאס באהבה. ער פארשטייט אז דער אייבערשטער מאכט אזוי. דאס רבותי זיך גיבן אביסעלע א שאקל. נאר ווי זאגט דער אמרי אמת, די אייבערשטער זאל זיין נאר זיס ביי אידן, דער אמרי אמת זאגט די וואך וירא אליו השם, זאגט רשי לבקר את החולה, און דער אמרי אמת אז דער רבונו של עולם האט געזאגט איך האב געזען אברהם אבינו ווי ער שטייט נסיונות אין די גוטע זמנים, איך וויל יעצט מבקר זיין ווי אזוי ער מאכט ער בימי חוליו. וויאזוי, לבקר מלשון מנסה זיין, מבקר זיין, איך וויל יעצט זעהן וויאזוי דינט ער מיר, לבקר מלשון ביקורת, וויאזוי וויאזוי דינט ער מיר אין די צייטן. באקאנטע ווארט פון קאצקער רבי, די קאצקער רבי זאגט אויף די גמרא אין סנהדרין צדיק ב', אז די גמרא זאגט נבוכדנצר מלך בבל האט אנגעהויבן צו זאגן דארטן א שירה אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין ער האט אנגעהויבן צו זאגן א שירה וואס די גמרא זאגט אז א מלאך איז געקומען האט אים געגעבן א פארקנאק די מויל ווייל ווען נישט ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים זאגט רשי דארטן א מורא'דיגע לשון רשי זאגט שהיה מסדר שבחות ווער נבוכדנצר.

מורא'דיגע לשון. אז ווען ער וואלט עס געזאגט, זאגט די גמרא, וואלט נגנז געווארן כל ספר פון דוד המלך'ס תהילים, ווייל עס איז געווען אזוי מ. נאר וואס דער מלאך האט אים געגעבן א פארמאך דעם מויל, אלמלא בא מלאך וסטרו על פיו, אזוי זאגט די גמרא, סטרו הייסט א פאטש. זאגט די קאצקער רבי איך פארשטיי נישט. וכי משוא פנים יש בדבר, א מענטש וויל זאגן, נבוכדנצר וויל זאגן שירה, וואס האט מען אים פארמאכט דעם מויל? פארוואס האט מען אים פאר.

און וואס איז געווען די נסיון? דא מוז מען זאגן די שם משמואל, וואס איז געווען די נסיון צו ער וועט עס מאכן מיט א שמחה? די אייבערשטער האט געהייסן, איז דאס גוט? נעמען א מעסער מיט א שמחה, צו ער וועט זאגן אוי די אייבערשטער האט געהייסן, ער דארף גיין שעכטן, ער וועט וויינען. נו, ווי אזוי האט עס אברהם אבינו געמאכט? ער האט עס געמאכט מיט א שמחה, שנאמר וישכם אברהם בבוקר, גלייך מיט א זריזות, מיט א שמחה. נו, וואס איז געווען? די גמרא זאגט, אין הנבואה שורה אלא מתוך.

די שמירת עינים, זענען מיר אריין געקומען אין שטוב האבן מיר געטאנצן ארוממך השם כי דליתני, ווייסט נישט צו שאצן יעדע איבר, יעדע קליינערקייט, יעדע פארמאכט די אויג, יעדע פארמאכט די מויל, גיב א שפרינג מיט דעם, און טאקע אנהייבן צו פארמאכן די מויל מיט די אויגן אויך אביסל, אדער ווי זאגט ר' חיים קרייזווירט, ער זאגט א זיס ווארט, די גמרא זאגט אין זבחים קי"ג, זאגט די גמרא. אז די גמרא פרעגט די ראם, די ראם, די גמרא רבה רופט עס דארט אורזילא, אורזילא הייסט די ראם, ראם! פרעגט די הייליגע גמרא וויאזוי האט די ראם געקענט אריינגיין אין תיבה, רבה האט געזאגט איך האב געזען דעם ראם, דעם אורזילא הייסט עס, ראם, איך האב אים געזען ער איז גרויס פונקט ווי הר תבור, הר תבור, ווער איז הר תבור? ווי אזוי אריינגיין אין די תיבה? זאגט די גמרא די קאפ, פרעגט די גמרא די קאפ קען אויך נישט אריינגיין, די קאפ איז אויך געווען פינף מאל ווי די גאנצע תיבה, ווי אזוי איז עס אריינגעגאנגען? זאגט די גמרא. ראש חוטמו, די שפיץ פון די נאז איז אריין אין תיבה, און רשי זאגט אז די שפיץ פון די נאז איז געווען אין תיבה אזוי האט ער געקענט אטעמען, אזוי זאגט רשי, ער האט געקענט אטעמען, שוין. האט ער געזאגט א זיס ווארט, אין א דור המבול, אזעלכע נסיונות, שפיץ, שטעק אריין א שפיץ נאז צווישן מענטשן, א שיעור איינמאל א וואך, א זיץ איינמאל א וואך, איז שוין געראטעוועט געווען, אנשטאט אנטומען איז דער ראם געבליבן לעבן. שיק אריין דעם ראש חוטמו לייג אריין דעם ראש חוטמו איינמאל א וואך גיי אריין א קארי בין א קאר איך זע גיי אריין א שיעור איינמאל א וואך גיי גיי דעם ראש חוטמו גיב א שפיץ אריין א שטופ אריין עסט אויך געראטעוועט ווערן א טריט מאך דארטן צום בורא עולם. איר ווייסט די פרקי דרבי אליעזר זאגט די וואך. ס'איז די וואך שטייט אז וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה רש"י הקדוש זאגט אז ער האט געגעבן דארטן לחם וחמת מים אבער לא כסף וזהב האט ער נישט געגעבן פארוואס? זאגט רש"י מפני שהיה שונאו האט אים פיינט געהאט, שום פנים ואופן, נאר אביסל ברויט מיט וואסער, נישט קיין שום, נאר ברויט מיט וואסער, ברויט מיט וואסער, נישט קיין גאלד און זילבער האט ער פיינט געהאט, א פלא, אריבער צוואנציג פסוקים עט איר זעהן רש"י זאגט ויהי אחר הדברים האלה ביי די עקידה ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת. וואס זאגט רש"י וואס האט ער געזאגט רבוש"ע וואס זאגט אשר אהבת וואס האט ער געזאגט אברהם אבינו איך האב ביידע מען ליב האט די אייבישטער געזאגט את יצחק ווייל ער האט געזאגט איך האב ביידע ליב האט ער געזאגט את יצחק פרעגט ער איך פארשטיי נישט האסט דאך פריער געזאגט רש"י האט אים פיינט געהאט ער האט אים ארויס געווארפן פון שטוב האט אים געגעבן אן קיין כסף וזהב זאגט רש"י מפני שהיה שונאו האט אים פיינט געהאט וויאזוי זאגסטו פארן אייבישטער איך האב ביידע מען ליב ביידע מען האב איך ליב וויאזוי קענסטו זאגן רבותי עס שטייט אין פרקי דרבי אליעזר ויהי אחר הדברים האלה ביי די עקידה. און מיר געדארפט רעדן זאגט דארט און א פרק למד אלף ויצא ישמעאל מן המדבר ויצא ישמעאל ישמעאל דאך געגאנגען אין מדבר תמר זיו געווען אין מדבר ויצא ישמעאל מן המדבר ליראות את אברהם אביו זען דעם טאטן רבי דער אומר באו ישראל לילה נגלה הקדוש ברוך הוא אל אברהם ואומר לו קח נא את בנך זכר את רעשו אהבתו איר פארשטייט ער איז געגאנגען איין טריט צום טאטן, איין טריט ער איז צוריק געקומען, זאגט רבונו של עולם איך ווייס, זאגט אברהם אבינו איך האב שוין ביידע ליב, פריער האט ער געווען אין גאס שיצא לתרבות רעה, ארויס פון שטוב האט ער פיינט געהאט, איין טריט ער איז צוריק געקומען ויצא ישמעאל מן המדבר לראות את אברהם אביו, איך האב שוין ביידעם ליב, ראש חוטמו אין תיבה ער איז שוין געראטעוועט. אבער לאמיר זעהן די נאז. מ'זעהט די נאז ווייל נעבעך רעדט מען אונטער די נאז, זינגט מען אונטער די נאז, לערנט אונטער די נאז. ראש חוטמו מיטן של ראש גיבט דיין חוטם אריין. יא, מ'רעדט פון די עקידה, ידוע וואס די אור לשמים ברענגט. וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו דער אור לשמים ברענגט עס פון רעבן פון לובלין אז וירא והנה איל האט געזען דעמאלט אן איל אחר ס'איז דא אן אנדערע עקידה דאס האט אברהם אבינו דעמאלט געזען וואס איז די אנדערע עקידה נאחז בסבך יעדער איינער מיט זיין סבך וואו מיטן הארץ מיט ער פארקייט ער פארקייקלט מיט עפעס מיט א תאוה צו מיט א ווייב מיט א נסיון דארטן און ער איז נאחז בסבך ער ארבעט מיט זיך. איז בקרניו מלשון כי קרן עור פניו זאגט ער יקרן ויהל אורו עד כסא הכבוד. און נאך עקידה. עקידה, א מענטש ארבעט מיט זיך. א מענטש ארבעט מיט זיך. געווען די יארצייט פון חזון איש, זאגט דער חזון איש, האט אמאל געזאגט פאר די סטייפלערס רעבעצן, האבן דאך געוואוינט צוזאמען דארטן, סטייפלערס רעבעצן איז דאך געווען א שוועסטער, האט ער געזאגט אז מען זאל פארשליסן די טיר און קיינעם נישט אריינלאזן, האט געדארפט דעמאלטס מיט אלע טוה דאווענען צו מנוחה, מנוחה וואס האט זיך געדארפט פארטיפן עפעס א רמב"ם, ער האט געזאגט פארשליסן די טיר קיינעם נישט אריינלאזן, און ס'איז געקומען עפעס א מיידל און אנגעהויבן צו קלאפן, האט זי נישט געענטפערט, און שפעטער איז זי אנגעהויבן צו שטויסן די טיר, און איז אנגעהויבן צו באמבען און שטויסן, און די סטייפעלער'ס רעבעצן איז צוגעגאנגען צו די חזון איש און האט אים געזאגט, ברודער. זי וועט באלד זיין דא אינעווענדיג, לאמיר איר עפענען. כאילו אנישט וועט זי זיין אויף א אנדערע וועג אינעווענדיג, זעט זיך זי ברעכט אויף די טיר דא באלד. האט דער חזון איש איר געהייסן זי זאל ארויסגיין צו איר, און איר הייסן צוגיין צו הרב וואלף. הרב וואלף איז דאך געווען דער ממונה דא אויף די אלע בנות ישראל, אויף חינוך בנות ישראל. שוין, ער האט געהייסן צוגיין צו הרב וואלף. די סטייפלערס רעבעצן איז ארויסגעגאנגען געזאגט צוגיין צו הרב וואלף, א האלבע שעה ארום איז געווען דארטן א גאסט הרב וואלף, הרב וואלף איז אריינגעגאנגען צום חזון איש און האט אים געזאגט אז די מיידל איז געווען ביי אים, זי האט אים געזאגט דער אייבערשטער זאל אפהיטן, פו! זי איז געווען אין מיליטער, די מיידל זאגט זי איז געווען אין מיליטער, און דארטן נעבעך, פו! דער אייבערשטער זאל אפהיטן, דארטן נעבעך נכשל געווארן. זי איז אין שאול תחתית און זי וויל זיך נעמען דאס לעבן, וואס זאג איך איר? וואס זאג איך איר? זי איז נעבעך דארטן פארפארן און זי איז נכשל געווארן, זי איז אין שאול תחתית זי וויל זיך נעמען דאס לעבן, וואס זאג איך איר? האט דער חזון איש געהייסן פאר הרב וואלף'ן גיי ארויס און זאג איר אז אין די גמרא שטייט הרהורי עבירה קשה מעבירה איז די טייטש, האט אים געזאגט חזון איש, אז ביים אייבערשטן נאך א עבירה, טראכטן פון די עבירה, איז ביים אייבערשטן שווערער ווי די עבירה אליין, ווייל דער אייבערשטער וויל דאס מאכן גלייך א נייע בלעטל. זיצן נאכן עבירה און טראכטן פון די עבירה וואס איז געווען איז ביים אייבערשטן שווערער ווי די עבירה אליין, ווייל דער רבש"ע וויל דאס שנעל עפענען א נייע בלעטל. זי האט דאס געהערט, האט זי פארשטאנען וואס וויל דער אייבערשטער, שנעל עפענען א נייע בלעטל. האט זי געזאגט זי פארגעסט פון אלעס, זי ווערט א נייע אידישע מיידל, און זי האט חתונה געהאט, און זי האט אויפגעשטעלט א דור פון יראים ושלמים פון גרויסע רבנים וואס דער עולם שטייט ביי די טיר. מ'פארשטייט. פון וואס איז דאס געווען? פון וויסן א נייע בלעטל. א נייע בלעטל שטענדיג. ווי דער דברי שמואל טייטשט די וואכעדיגע סדרה, אז ער האט אים אנגעזאגט דער מלאך אל תביט מאחריך, ותהי ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. זאגט קיינמאל נישט קוקן וואס איז געווען, ווייל ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח ווערט מען א שטיק זאלץ ווערט מען. הרהור עבירה קשה מעבירה, מען באנייט זיך שנעל. שנעל מען באנייט זיך, וויסן מנהל אחר עצם מי. יא! איך ווער א נייע מענטש! ווי האט איר געזאגט? מלך שומע תפלה, מלך תמים דרכו. זאגט דער רבי ר' ברוך'ל, ווען דער אייבערשטער וויל הערן א אידישע תפילה, מאכט ער זיך צוויי מאל תם, תמים, תם וואס איז געווען מיטן בחור ביז היינט, ביזן דאווענען, תם וואס ס'וועט זיין פון היינט, יעצט דאווענט ער גוט, איך הער אים. רבי ר' ברוך, מלך שומע תפלה! דער אייבערשטער הערט אויס א אידישע תפילה, מלך תמים דרכו מאכט זיך צוויי מאל תם, וואס איז געווען מיטן בחור ביז היינט? וואס ס'וועט זיין פון היינט? דער פראבלעם איז אז דער בחור מאכט זיך פאר מיר, נישט פאר קיין תם, ער וויל זיך דווקא דערמאנען. השם ישמרנו. אבער דער מענטש ווייסט פארקערט, דער רבונו של עולם ווארט אויף מיר, און ווייסט, מען זאגט א, אין הלכה שטייט אז מען דארף, די עטיפת הטלית דארף זיין כעטיפת הישמעאלים. מען זעט די די טור אין סימן א, סימן ח', אין אורח חיים, בשם הגאונים, אז וואס עס דארף זיין, כעטיפת הישמעאלים, אזוי ווי ביז דא, יא? מוסי, נאר אסאך מאל די יצר הרע קומט צו מיר ביים לייגן דעם טלית און זאגט מיר ווי קענסט זיך שטעלן דאווענען ביסט דאך א חוטא ופושע. דערפאר דערמאנט מען אים די עטיפת ישמעאלים ווי ישמעאל האט אויך די וואך האט רבונו של עולם אים געהערט באשר הוא שם וועט ער מיר אויכעט הערן וישמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם ער איז געווען א שייגעץ און רבונו של עולם האט אים געהערט וועט ער מיר אויך דאס זאגן כעטיפת הישמעאלים ווילסטו וויסן ווי לייגסט דעם טלית געב נישט אויף ער האט אים געהערט וועט ער מיר אויכעט הערן. וועט ער מיר אויכעט הערן, אבער רבותי אביסעלע אביסעלע אבער מיט געארבעט געארבעט, ווייל די של"ה הקודש שרייבט אז פארוואס האט די תורה געשריבן דא די גאנצע פרשת העקידה, פארוואס האט עס די תורה געשריבן, זאגט די של"ה הקודש ווייל מיט פרשת העקידה ילמוד האדם מוסר וימסור נפשו על קדושת השם יתברך זאגט ער מכל שכן שימסור איבר מאיבריו מיינט מען או שבירת איזה תאווה. כגון, פארוו כגון, ער גייט דא זאגן עפעס כגון לעמוד בהשכמה, אוי בחורים טייערע, כגון, די באמבע, די ביסלי, די אלע זאכן וואס וואס איר ווייסט נאך, אביסעלע זיך געבן אביסעלע אביסעלע זיין שליט אביסעלע אויף זיך, אביסעלע אביסעלע שליט אויף זיך, זאגט ער מכל שכן שימסור איזה איבר מאיבריו או שבירת איזה תאווה כגון לעמוד בהשכמה לתורה ותפילה, דארף ארויסגיין פון בעט, וואס זיך דערמאנען? פרשת עקדה, עקדה יעצט, אזוי זאגט דער של"ה הק' די פארנטע רישא אין פרשת עקדה, ס'איז מיר שווער, ס'איז מיר זייער שווער, עקדה, מאך א עקדה, או לשבור שאר ענינים וכן, שיחה בטילה וכיוצא בזה, יבטל רצונו מפני רצון המקום, עוד יחשוב האדם זאגט דער של"ה הקדוש. עוד יחשב האדם באם באה לידו איזה עבירה או איזה מצוה. עס קומט עפעס א עבירה, די אויגן, די מויל, צו או איזה מצוה, יחשב, זאל דער מענטש טראכטן, אולי השם יתברך מנסה אותי עתה אם אעבור או אקיים כדרך שניסה את אברהם אבינו. אפשר איז די אייבערשטער מיר יעצט מנסה פונקט ווי ער האט מנסה געווען אברהם אבינו. דאס, דערפאר האט די תורה געשריבן עקידה אז איך זאל טראכטן ווען ס'קומט א נסיון אין די אויגן און די מויל, אפשר איז די אייבערשטער מיר מנסה פונקט ווי אברהם אבינו, בין איך יעצט עקידה, דאס איך בין יעצט די איל אחר נאחז בסבך. אפשר בין איך יעצט די איל אחר נאחז בסבך? זאגט די של"ה הקדוש בוודאי, אילו ידע האדם שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו עתה, היה נזהר מאוד וואלט ער זיך שטארק אכטונג געבן, על כן יחשב האדם תמיד בבוא איזה ענין לידו, כי כן היא מדתו של הקדוש ברוך הוא שולח איזה ענין לאדם כדי לנסותו, ואשרי אדם שהשם אלוקיו תמיד במחשבתו. מען ווייסט ס'איז דא אין פרקי דרבי אליעזר אין פרק ל"ט אות כ"ג איז די גמרא און ס'איז אויך א גמרא אין עירובין א גמרא אין ברכות סמך א' אויך אז דער דער שטייט וייצר ה' אלקים את האדם מיט צוויי יודן פארוואס שטייט צוויי יודן נו וואס דרש'נט די גמרא? אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי, רש"י זאגט אוי לי מיוצרי אם אלך אחר יצרי, פאלג מיר יצר הרע איז אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי המייגעני בהרהורים, דו ווייסט ווי האט געזאגט יענער, גיב אכטונג בייט נישט די יוצרות, ס'איז נישט עפעס ס'איז נישט די זעלבע אוי לי מיוצרי, אוי לי מיוצרי איז דא א ביטער גיהנום אויבן, אוי לי מיצרי מיט רייצען גיין פארשטייסטו נישט, על כל פנים. זאגט דער פרקי דרבי אליעזר וואס איז עפעס אזא לשון אוי לי מיוצרי יצרי וואס איז די לשון? זאגט דער פרקי דרבי אליעזר נרמז עצה נרמז עצה לחזק לב האדם שבזה יוכל לכבוש יצרו ווי אזוי? אז זאלסט געדענקען אז דער יצרי איז אויך יוצרי ווער האט אים ווער האט אים געמאכט? דער אייבערשטער מאכט אים יעצט ער זאל מיר זאגן זינדיגן דאס אז דו זאלסט דאס געדענקען זאגט דער פירוש הרד"ל פרקי דרבי אליעזר זאגט דער פירוש הרד"ל ממילא וועט ווערן אויס יצר הרע, זיי זיך גוט מתבונן אז ער איז א שליח פונעם אייבערשטן יעצט, ער איז נישט עפעס א, ער איז א שליח פונעם אייבערשטן, ער איז א שליח דארף איך דאך אויך זיין א שליח מיינס, איך האב פארלוירן זיין לשון, דער רד"ל, דער פירוש הרד"ל דארטן אויפן פרקי דרבי אליעזר, זאגט ער נראה נרמז עצה לחזק לב אדם שבזה יוכל לכבוש יצרו, שהרי גם היצר הרע אינו אלא יצירה של הקדוש ברוך הוא, ואף הוא לא נברא אלא לכבודו של השם יתברך לנסות את האדם כדי שיעמוד בו.

און עס איז געווען זונטאג די יארצייט דערום פון רבי אברהם אלימלך דער קארלינער וואס ביים קריג פארברענט געווארן, איז דא אין ירושלים איז געווען רבי יעקב חנניה בערנשטיין דער טאטע פון רבי אשר בערנשטיין א טאטע, און דער רבי יעקב חנניה האט אים האט אים געשיקט אמאל א מתנה, עס איז געווען בימים ההם, מען רעדט יעצט פאר הונדערט יאר צוריק יא. עטליכע נײַנציק, הונדערט יאר צוריק, איז ער, האט ער אים געשיקט א מתנה רויזן האט מען עס גערופן, וואס איז דאס די רויזן? ס'איז געווען אזא נוי סוכה איז דאס געווען, וואס מען האט גענומען אזא, דאס איז. מ'האט גענומען שטיקלעך פאפיר, קליינע, קליינע פאפיר געפארבטע, מ'האט עס אזוי שוזר געווען איינס צום צווייטן מיט אזא אומנות, און ס'איז געווען, היינט איז דא שיינע קישוטים, אבער דעמאלטס איז געווען דאס האט געהייסן רויזן, גענומען צענדליגע צענדליגע שטיקלעך פאפיר אויסגעשניטן שיין. און עס איז געווען פארביגע און מען האט געהאט איינס אריין געלייגט אין צווייטן און עס איז געווען און דאס האט געהייסן רויזן געווען א מתנה פארן הייליגן קארלינער דער רבי יעקב חנניה האט עס געשיקט א מתנה די רויזן נאך א צייט דער קארלינער איז געווען דא איז רבי יעקב חנניה אריין געגאנגען צו אים האט ער אים געזאגט יא אסאך צאל האב איך געצאלט אויף די רויזן וואס איז צאל צאל הייסט מכס מכס מס כ'האב געדארפט אריבער גיין די גרעניץ האב געדארפט צאלן אסאך אסאך צאל אסאך מער. האט רבי יעקב חנניה זיך געגעבן א וואונדער אז מען וואס נעמט מען מס וואסערע מכס איז דא אויף פאפירן אויף פאפירן ס'איז דאך סך הכל חיבורים פון פאפירן האט די קארלינער אים געגעבן א געשריי די צאל צאל און די מכס די צאל איז לויט די האראוואניע, היות ס'איז דא די האראוואניע קאסט עס אסאך צאל, אסאך מכס. די קארלינער האט אים געשריגן, די צאל! די צאל אויבן אין הימל איז נאר לויט די האראוואניע, אפילו א קלייניקייט, אבער ס'איז געווען די האראוואניע, איז געווען א טיפת דם דא, איז געווען א רביעית דם, די צאל איז לויט די האראוואניע. די צאל איז לויט די האראוואניע. מענטש זאגט ער האט אזא שווערע יצר הרע. ס'איז אמת. מען דארף זיך אזוי פלאגן אבער ער פארשטייט נישט אז די גאנצע ערך די גאנצע צאל איז נאר לויט די האראוואניע. דאס טייטשט רבותי רב צדוק האב אלע מוטשען זיך די וואכעדיגע סדרה וואס טוט זיך דא אין פרשת וירא ביז שני א גאנצע פרשה ואקחה פת לחם ואל הבקר רץ אברהם. פאר וועמען? מלאכים, זיי האבן געגעסן? גארנישט, זיי האבן נישט געגעסן גארנישט, זיי האבן זיך געמאכט ווי זיי עסן, האבן געוואלט צוליב טון אברהם אבינו, מילא, מילא, זאגט ער, איך פארשטיי נישט, פרעגט רב צדוק, אברהם אבינו האט געמאכט די הכנסת אורחים, ער האט געגעבן מענטשן צו עסן, איר ווייסט אז פאר חלש'ע מענטשן גיבן א קאלטע גריס, א דארשטריגער גיבן א קאלטן טרינק, איר ווייסט אז א הונגעריגער גיבן א שטיקל קוגל, אברהם אבינו, וואו שטייט דאס די וואך אין די תורה? אין איין ראשי תיבות, שטייט אפילו נישט אין א ווארט נאר אין א ווארט אין א ראשי תיבות, ויטע אשל, דרש'ענען חז"ל אכילה שתיה לינה, פרעגט רב צדוק איך פארשטיי נישט וואס דא טוט זיך, מלאכים זיי האבן א גאנצע, זיי האבן דאך נישט געגעסן, גאנצע פרשה ואקחה פת לחם אל הבקר רץ, ויאמר מהרי, וימהר אברהם, א גאנצע פרשה זיי האבן נישט געגעסן, געגעבן פאר מענטשן צו עסן, מחיה געווען אידן, מחיה געווען אידן, איין ראשי תיבות. זאגט רב צדוק דא שרייט די תורה אז די שכר איז נישט אויף די תוצאות די שכר איז נאר אויף די הארעוואניע די צאלן לויט די הארעוואניע וואס איז די טייטש? מלאכים האבן נישט געגעסן יא? ס'קען זיך דאך מאכן א מענטש אזוי צובראכן כ'האב אזוי געארבעט אויף א מצוה איך האב אזוי געוואלט און ס'איז נישט געווארן און ס'איז נישט געווארן גיב א קוק זיי האבן נישט געגעסן אבער דו וועסט קריגן דעם שכר דא איז די גאנצע שכר מענטשן האבן געגעסן, דאס איז די אייבישטער. די גמר המעשה דאס איז די אייבישטער, וואס די אייבישטער וויל פון דיר איז דער טוהן, דער טוהן, דער טוהן. רבי שלמה זלמן אויערבאך, ער ברענגט עס אביסעלע מיט א תוספות ביאור, ער ברענגט עס מיט א תוספות ביאור, ער זאגט, ווייסט פארוואס מאכט מען דא א גאנצע מצב? פון די מלאכים וואס האבן נישט געגעסן, און דא איז נאר א ראשי תיבות וואס האבן נישט געגעסן. ווייל דא איז געווען שלישי למילה ס'איז געווען שווער ס'איז געווען שווער די צאלן לויט די הארעוואניע זיי דערציילן ס'איז געווען רבי איטשע מאיר לעווין איז געווען א איידעם פונעם אמרי אמת ער איז אמאל געגאנגען מיטן אסטראפצער דער אסטראפצער איז געווען דער גדול הדור ער האט געדארפט וויכטיג געלט אויף א צדקה זאך גאר וויכטיג האט ער אים גענומען רבי איטשע מאיר ער איז געגאנגען מאכן מיט אים געלט ער האט געמאכט מיט אים געלט, געמאכט האט נישט געמאכט, ס'איז גאר גאר שוואכע מעשות ארויסגעקומען, איינער איז נישט געווען איינער האט נישט פארמאכט די טיר, איינער האט נישט געוואלט געבן איינער האט געגעבן ווייניג, ער איז ארויף געגאנגען ביז אויף א פיפטן שטאק צו איינעם, די גרויסע אסטראפצער, די גדול הדור, ער איז נישט געווען, דער האט געגעבן אביסל. צו שוואכע מעשות. האט ר' איטשע מאיר אריינגעגאנגען צום אמרי אמת האט ער געזאגט ס'איז שווער צו פארשטיין אזא מעשה. אוסטרובצער רב דער גדול הדור, דער גרויסער אדם בענקים ס'וואלט זיך געפאסט ער זאל זיצן אויפן בענקל און יעדער איינער וואס וויל געבן א מיליאן דאלער זאל אריבער גיין. וואס רעדט דער דער וואס זאלן צו אים קומען דער וואס וויל געבן געלט. דער אוסטרובצער ער דארף ארויפגיין און ער האט נישט געמאכט. האט נישט געמאכט, האט ער געזאגט דעמאלטס א מורא'דיגע ווארט, דער אמרי אמת, דאס וואס אונז האמיר געזאגט ביז יעצט, האט געזאגט אסאך שארפער, דער אמרי אמת האט אים געזאגט אזוי, די וואך שטייט ואקחה פת לחם, וואס זאגט די גמרא בבא מציעא בזכות ואקחה פת לחם, האט מען זוכה געווען צו מן, יוקח נא מעט מים, די באר, בזכות ואל הבקר רץ אברהם, דאס איז געווען ג' לשונות בחרדל האט ער געגעבן, וואס האט מען זוכה געווען בזכות דעם? צום שליו האט דער אמרי אמת געזאגט, דאס איז ידוע אז דער מן איז געווען א ברכה, מן איז געווען ממש א ברכה, דער שליו נישט קיין ברכה, ליידער ליידער איז נישט געווען קיין ברכה, וויאזוי שטייט אין פסוק אין פרשת בהעלותך, הבשר עודנו בין שניהם ואף השם חרה בעם ויך השם בעם מכה רבה, ס'האט נישט געטויגט, קוקט אריין תהילים אין קאפיטל ק"ו אין תהילים. עס האט נישט געטויגט מיט די שליו איז נישט געווען קיין ברכה די מן איז געווען א ברכה דערמיט פרעגט דער אמרי אמת א מורא'דיגע קשיא די גמרא זאגט אלע ווייסן אז דער פת לחם איז נישט אנגעקומען אויפן טיש איז דאך טמא געווארן די פת לחם איז טמא געווארן ס'איז נישט אנגעקומען ואקחה פת לחם ס'איז נישט געקומען די שליו די בקר איז יא אנגעקומען ג' לשונות בחרדל פרעגט דער אמרי אמת, ווי קענסטו פארשטיין אזא זאך? מן וואס פת לחם וואס איז נישט אנגעקומען אויפן טיש, האט מען זוכה געווען צו מן וואס איז מקור הברכה, און ג לשונות בחרדל וואס איז געקומען אויפן טיש אויף דעם איז א שליו וואס איז ליידער נישט געווען קיין ברכה אין דעם, אידן האבן נישט געהאט קיין נחת פון דעם, ווי פארשטייסטו אזא זאך? האט דער אמרי אמת געזאגט אז דא שטייט א מורא'דיגע יסוד, א וואס? למשל לאמיר זאגן, א מענטש גייט נאך א צוועק אויף געלט, און האט געמאכט. ער דארף מאכן הונדערט טויזענט דאלער, ער האט געמאכט הונדערט טויזענט דאלער. זאגט דער רבונו של עולם דו וועסט האבן א גרויסן גן עדן אויף דעם, האסטו געגעבן הונדערט טויזענט דאלער פאר ארעמאן, וועסט האבן א גן עדן. אבער די הונדערט טויזענט דאלער, זאגט דער אייבערשטער, האב איך שוין געשריבן ראש השנה אז ער וועט קריגן. דו וועסט קריגן גן עדן ווייל דו ביסט געווען דער שליח צו דעם, דו ביסט געווען דער שליח צו האבן א גן עדן. אבער איך האב שוין געשריבן ראש השנה אז ער גייט קריגן די הונדערט טויזענט דאלער. זאגט ער אבער ווי איז טאמער א מענטש גייט נאך צדקה נאך הונדערט טויזענט דאלער מען דארף דא צושטעלן הונדערט טויזענט דאלער און עס איז נישט אריינגעקומען זאגט דער רבונו של עולם האב איך דאך עס נישט געשריבן ראש השנה ווייל ס'איז דאך נישט אריינגעקומען איז דאך עס נעטא ער אויף דעם דארף ער האבן גאר א גרויסע גן עדן אויפן פת לחם וואס איז נישט אנגעקומען אויפן טיש אויף דעם איז געווען דער מן דער מקור הברכה ווייל דאס איז נישט געשריבן געווארן ראש השנה אויף די ג לשונות בחרדל איז טאקע זייער שיין אבער דאס האב איך געשריבן נעבעך א שליו. דארפסט וויסן תחזקנה ידיכם אידישע קינדער, א מענטש ארבעט אויף א מצוה איז נישט ארויסגעקומען, צו ער ארבעט אין מלחמת היצר האט אזוי געפרואווט מיט די אויגן מיטן מויל און עס איז נישט ארויסגעקומען, צו ביי סור מרע צו ביי עשה טוב, ער האט געארבעט אויף זיך און עס איז נישט ארויסגעקומען, זאגט דער אייבערשטער אה אויב אזוי בין איך, האב איך דאך געשריבן ראש השנה אז עס זאל נישט ארויסקומען, איז דאך עס נעטא ער, אויף דעם דארף ער קריגן די גן עדן. אוואדי איז אויף די אנדערע צד אויך גן עדן ווען גיבט יענעם הונדערט טויזענט דאלער און אוואדי און אוואדי אז א איד דארף ארבעטן ער זאל זען זאל ארויס קומען אויך די ארום און ארום נישט פארקאטשען די ארבעל וועגן דעם אבער אבער דערהערן דעם נושא אז די צאל האט ער געזאגט די הייליגע קארלינער איז לויט די הארעוואניע די צאל איז לויט די הארעוואניע די צאל איז לויט די הארעוואניע אין אלע ענינים און אין אלע מובנים, טאקע ביי סור מרע און טאקע ביי עשה טוב, ביי עשה טוב ווייסט דאך דער רבינו יונה זאגט די וואך, קוק אריין דא צוויי פסוקים רבותי, מען וועט מסדר זיין צוויי ווערטער מיט ראשונים. רבינו יונה מיט רבינו בחיי זאגט קוק, רבינו יונה זאגט קוק צוויי פסוקים צווישן שני און שלישי איינס לעבן צווייטן, איין פלאץ זאגט די אייבערשטער ואברהם יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ איך דארף אים בענטשן, פארוואס בענטשט ער אים די אייבערשטער פארוואס כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ווייל ער גייט מאכן צדקה, ער גייט מאכן צדקה אברהם האט אים געבענטשט, איין פסוק נאכדעם. ויאמר ה', זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדה נא ואראה איך וועל איבערדרייען סדום אויף וואס עס איז נישט שיין. זאגט דער רבינו יונה, גיב א קוק דא צוויי פסוקים וואס האט די אייבערשטער ליב און וואס האט דער רבונו של עולם פיינט, וואס ער האט ליב ווען מען ווייסט זיך אוועק צו געבן פאר א צווייטן, ושמרו דרך השם לעשות צדקה די נדיבות, ואברהם יהיה לגוי גדול ועצום, ער איז מקור הברכה, פארוואס? ווייל כי ידעתיו, כי ידעתיו. פארוואס האב איך אים ליב? למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה. ווייטער זעקת סדום ועמורה, זעקת סדום ועמורה, מ'ווייסט די גמרא אין סנהדרין קוף ט, קוקט אריין דארט אין די גמרא די סדומניקעס, לומדישע רוצחים געווען, אה? איינער געווען צו לאנג אויפן בעט, האט מען אפגעשניטן די פיס, יא? ער איז געווען צו קורץ אויפן בעט מען האט אים אויסגעצויגן די איברים, הכנסת אורחים איז דארטן געווען, אוי קוקט אריין אין די גמרא אין סנהדרין קוף ט, זאגט ער אבער אין די פסוק שטייט נישט אז וועגן דעם איז איבערגעדרייט געווארן סדום, וואס שטייט אין פסוק פארוואס חטא הנה עוון חטאת סדום אחותך, וואס איז די חטאת וואס ויד עני ואביון לא החזיקה, אינטערעסירט דיר נישט פון יענעם, אינטערעסירט נישט אין יענעם זאגט דער אייבערשטער איך דארף נישט שוין קיין אזא וועלט, איך דארף נישט שוין קיין אזא וועלט. ווייל בעלי מוסר שמועסן ארום אז סדום האט מען איבערגעדרייט אן קיין התראה יא? פארוואס אין נינוה איז געווען התראה פערציג טעג פריערט? עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת פארוואס אין נינוה איז געווען התראה פערציג טעג פריערט און אין סדום נישט? אזוי בדרך משל זאגט איינער איז געווען עפעס א מנהל האט אריינגעברענגט עפעס א פקיד אין באנק וואס איז געווען זייער א וואוילער א צדיק זיך געפירט צו יעדן איינעם זייער שיין ממש מורא'דיג! זיך געפירט זייער פיין דאך מסוכן, אבער דער פקיד דארף דאך מאכן חשבון, ער האט נישט געקענט קיין חשבון, דריי דאפלט דריי וואלט ער נישט געוואוסט, קענסט דיך פארשטעלן ווי ס'האט אויסגעקוקט אלע חשבונות, תוהו ובוהו, דער מנהל איז אריינגעקומען אן קיין התראה, האט אים געזאגט דו קענסט אפלאזן דעם בענקל, אהיים געגאנגען, גיי. גיי געזונטערהייט, און ער האט אריינגענומען א צווייטן פקיד, דער צווייטער האט גוט געקענט חשבון, זייער, אבער ער האט זיך געפירט צום עולם זייער נישט שיין, עס איז געקומען געפערליכע תלונות צו דעם מנהל, פירט זיך זייער זייער נישט שיין, דער מנהל האט געווארנט דעם צווייטן, הער זיך איין, טאמער ס'קומען אזעלכע תלונות פון עולם, וועל איך דיר דארפן אפזאגן. די אינטערעסאנטע זאך דעם צווייטן האט ער געווארנט דעם ערשטן האט ער נישט געווארנט פארוואס האט ער די ערשטע נישט געווארנט און צווייטע יא געווארנט ווייל דא איז א באנק דא איינער וואס קען נישט חשבון נישטא וואס אים צו ווארענען צו אפ פון בענקל יא דער צווייטע ער קען חשבון ער פירט זיך נישט איין דארף מען אים ווארענען די דא זאגט די אייבערשטער דא האב איך באשאפן די וועלט עולם חסד יבנה די גאנצע וועלט איז באשאפן איינער זאל מאכן פארן צווייטן אז סדום האט עס נישט פארשטאנען איז נישטא וואס צו מתרה זיין איז פונקט ווי די ערשטע פקיד מען גייט נישט מתרה זיין גלייך איבערגעדרייט זיין נינווה האט געהאט חטאים, אבער אין דעם ענין איז ער נישט געווען פארזינדיגט, אין דעם ענין פון א צווייטן די אכזריות, מיט דעם וואס פירן צו צווייטן, דארט האט מען געקענט ווארענען. רב איצעלע וואלאזשינער ברענגט דאס אז זיין טאטע רבי חיים וואלאזשינער האט אים עס געהאלטן אין איין זאגן און איבערחזר'ן אויף שארפע מעשות, און ער האט געזאגט אז דער מענטש איז נישט באשאפן געווארן דא, נאר וועגן דעם צווייטן. ער איז באשאפן דא אויפן צווייטן, פארן צווייטן. מ'זאגט מיר די תורה הייבט זיך אן מיט א בית. בראשית, פארוואס זאגט די זוהר הקדוש? פארוואס הייבט זיך אן די תורה מיט א בית? זאגט די זוהר הקדוש ווייל בית איז ברוך און א' איז ארור. און די וועלט זאגט ווייל בית אז דו טראכסט וועגן א צווייטן ביסטו א ברוך, טראכסט נאר אויף זיך ביסטו. אזוי רבותי איך רעד יעצט פון ראשונים די זעלבע זאך רבינו בחיי זאגט עס אביסל אנדערע לשון דער רבינו בחיי פרעגט א צווייטע קשיא ווי אזוי וואס האט מען נישט געווען סדום איבערגעדרייט סדום איז פאר מתן תורה וואס האבן זיי געזינדיגט אויף וואס איז איבערגעדרייט געווארן סדום? הערט א לשון איך פארליין א לשון א לשון פון ראשונים איז יעדע אות פייער א לשון פון ראשונים הערט די לשון פון רבינו בחיי אבל נגמר דינם, אפי' דאס איז פאר מתן תורה מיט אלץ, אבל נגמר דינם, בעוון שהיו מואסין את הצדקה, ולא היו משגיחין על ענייהם אויף ארמע לייט ועל רעיהם, שהיו מוטלין ברעב, וטבע אנשי סדום היו מואסין בה אין צדקה האבן זיי מואס געווען בה ואכזרים בתכלית, זאגט דער רבינו בחיי ואף על פי שלא ניתנה תורה עדיין, ס'איז פאר מתן תורה, הנה הצדקה מן המצוות המושכלות, פון שכליות, ודבר מתועב הוא, זאגט ער, ס'א עקלדיגע זאך א תועבה, שיראה האדם את מינו, זעסט א צווייטן מענטשן מוטל ברעב, והוא עשיר ושבע מכל טוב, ואינו מרחם עליו להשיב את נפשו, מאכסט דיך נישט וויסנדיג, ביסט נישט זאגט ער על אחת כמה וכמה מתועב מי שאינו מרחם על בני אומתו הדרים עמו בעיר אחת ועל כן איבדן השם יתברך לאנשי סדום שהיו מונעים אותה ולקח נקמת העניים. דער לעבן מיט יענעם, דער פארשטיין יענעם. דא וואוינט רב אהרן ראטער, די שערי אהרן. דא געווען א בן בית ביים חזון איש, ער האט מיר דערציילט פאר צוויי וואכן אז ער געדענקט אז ביים חזון איש האט אמאל מנחה ערב שבת נישט געווען קיין צענטער, מען האט געדארפט אריין ברענגען א צענטער, און מען האט מצרף געווען עפעס א חסידישע איד, מצרף געווען א חסידישע איד, איז דער חזון איש צוגעגאנגען צו אים און זאגט ער איז דאך א חסידישע איד, איר דארפט זאגן הודו, יא? מען זאל אים נישט מצרף זיין, פארוואס? ווייל ער דארף, ער דארף דעם הודו, ער דארף דעם הודו, עס וועט אים פעלן אין די נשמה, ער וועט נישט האבן דעם הודו, עס וועט אים פעלן אין די נשמה. האט ער געזאגט, ער געדענקט דער חזון איש האט דעמאלטס געדאווענט אן קיין מנין, ער האט געדאווענט אן א מנין, האט ער געדאווענט, פארוואס? ווייל דער איד, ער דארף, ער דארף, עס וועט אים פעלן די הודו. דער איד איז געווען דא רבי אברהם יצחק זיידע, זיין זיידע, זאגט ער אז זיין זיידע האט געזאגט אז איך האב געפילט טאקע איך דארף די הודו, אבער געוואלד פון וואנעט האט עס דער חזון איש געוויסט, אזוי קוקט עס אויס מען טראכט וועגן אים, איר פארשטייט? פון וואנעט האט עס דער חזון איש געוויסט, ער האט געדאווענט דעמאלטס אן א מנין. איינער האט געפרעגט, איך ווייס, דער חזון איש האט דאך געקענט זאגן הודו, וואס איז די פראבלעם? זאג הודו. ניין, ער האט געזאגט פשוט, עס איז געווען מיכל גדולה. חזון איש האט געוואוסט, ער דארף האבן די הודו אזוי מיטן טלית, מיטן שטריימל, שרייען דארטן הודו ויצעקו, ער האט נישט גע. חזון איש איז געווען יורד לעומק דעתו פון יענעם, וואס יענער דארף ווי יענער וויל. צו דא זיצט רבי אלי' יואל, רבי אלי' יואל וואזנער. ער דערציילט אז זיין זיידע רבי יוסף צבי, א זון פון הרב וואזנער, האט אים דערציילט, פאר רבי אלי' יואל, אז ווען רבי חיים וואזנער האט בר מצוה געהאט, איז רבי יוסף צבי זיין זיידע געווען א אינגל, רבי יוסף צבי איז געווען א אינגל, אויך א זון פון הרב וואזנער, און הרב וואזנער האט געשיקט רבי יוסף צבי צום שטוב פון חזון איש, ער זאל ברענגען א באנק פאר די בר מצוה, א באנק. ברענג א באנק! איז ער ארויף געגאנגען נאכדעם צום חזון איש, ער האט געוואלט נעמען די באנק, האט דער חזון איש געפרעגט רבי יוסף צבי, ווי אזוי וועסטו עס טראגן? ווי א אינגל קען שלעפן אזא באנק? זאגט ער, דער חזון איש האט מיט געשלעפט מיט אים די גאנצע באנק אזוי פון תשב"ר ביז הרב וואזנער'ס שטוב, פון תשב"ר דאס ווי ער האט געוואוינט, האט ער געוואוינט ווי תשב"ר איז יא, פון זיין שטוב, פון זיין שטוב ביז הרב וואזנער'ס שטוב האט ער געשלעפט מיט אים די באנק. אה, דער גרויסער חזון איש. געשלעפט מיט אים די באנק. נע, בחורים זענען אינגעלייט, איך רעד דא צו די חשוב'ע אינגעלייט, חשוב'ע בחורים, זיי האבן נישט קיין צייט, חזון איש האט אויך נישט געהאט, ער איז אויך געווען פארטיפט אין רמב"ם, און האט עס ממשיך געווען מיטן באנק, עס איז געגאנגען בעסער. ס'איז אפשר נישט לפי כבוד, אפשר נישט קיין כבוד התורה אז א חשוב'ע אינגערמאן זאל טרעפן א, שלעפן א באנק אין די גאס, אבער חזון איש האט נישט מורא געהאט אויף דעם כבוד התורה, ס'איז בסדר, האסט א היתר פון חזון איש, האט נישט מורא, ס'איז נישט קיין חילול השם. יא, אסאך מאל בחורים האבן שטארק מורא פאר חילול השם, איך שלעפ א באנק, ס'איז נישט מיין כבוד, ס'איז כבוד התורה, חזון איש האט געגעבן א היתר. מיר דערציילן ווי דער חזון איש איז ארויסגעגאנגען, ס'איז געווען די יארצייט נעכטן, און חזון איש איז ארויסגעגאנגען, ווען ער איז געגאנגען איז ער געגאנגען פאר א שמחה, צו וואס? די מענטשן זענען צוגעגאנגען צו אים, מען האט זיך אויסגעגאסן די הארץ אויף אים, די פעקלעך. ער איז אריינגעגאנגען אין קאר האט ער געזאגט פארן דרייווער אז די ערשטע די ערשטע הונדערט מעטער זאל ער נישט פארן שנעל, פארן פאמעליך, פארוואס? ס'זאל נישט אויסזען פאר פארן עולם. אז ער וויל אנטלויפן פון זייערע צרות. הרגש. זאל נישט אויסזען פארן עולם ער וויל אנטלויפן פון זייערע צרות. זיי דערציילן אז ס'איז דארט געווען אסאך קוויטלעך, אסאך קוויטלעך וואס מענטשן האבן געשריבן צעטלעך מיט זייערע צרות. און ווי ס'געווארן מגוזם'דיג, איז די בני הבית האבן עס געוואלט אריינווארפן אין מיסט קאסטן. ס'געווען. אוי האט ער געשריגן. האט ער געזאגט זאכן וואס א מענטש האט געשריבן פארבלוטיגט, זיין תמצית'דיגע ווילט איר אוועק ווארפן? האט נישט געלאזט אוועק ווארפן. מענטש האט געשריבן מיט דער תמצית זיינע פעקלעך. על כל פנים מ'דארף פארשטיין פארשטיין וואס די פרשה איז מבוסס, ער פארשטייט וואס דער רבונו של עולם האט ליב און וואס דער רבונו של עולם האט פיינט. ואברהם היה יהיה, ושמרו דרך השם לעשות צדקה, וואס א אידישע נשמה הייסט. וואס איז געווען די יארצייט קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה. זאגט ער א מאמר נורא, איר אלע ווייסן די מדרש, ווער ווייסט נישט די מדרש, אז אברהם אבינו האט געשריגן צום אייבערשטן, אזוי מאכסטו פאר מיינע קינדער, איך האב גענומען א מעסער און געהאלטן שעכטן יצחק, אזוי מאכסטו פאר מיינע קינדער? דער רבונו של עולם האט נישט געענטפערט, יצחק אבינו האט געזאגט, ס'איז געווען א מעסער אויף מיין האלז, דער רבונו של עולם האט נישט געענטפערט, רחל אמנו איז געקומען און זי האט געזאגט, איך האב איבערגעגעבן די סימנים, גלייך מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, ווי האט ער געפרעגט? אז יצחק אבינו אויב דא וואלט געווען א מעסער מען וואלט אים געשאכטן וואלט נישט געווען בכלל קיין שידוך, רחל אמנו האט מוותר געווען דעם שידוך דא, יא אבער ווען ער ווערט געשאכטן האט ער בכלל נישט חתונה, וואס איז דאס מער פון יצחק אבינו? ס'איז מער פון זיך שעכטן? זאגט ער א מאמר נורא, ס'שטייט אין חזל.

ונכתב כל זה ללמד שלא יבהל אדם לצרות אם יבואו, ער זאל נישט דערשראקן ווערן פון קיין צרות אויב ס'קומט אים, נאר ויבטח בקל שישים אחריתו לטוב, ווער נישט דערשראקן, רבונו של עולם ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט, ווער נישט דערשראקן, ווער נישט דערשראקן ס'איז דא א רבונו של עולם אויף די וועלט, און ווי אזוי רבי שמואל מונקעס ס'איז געווען א שריפה אמאל, אלץ איז פארברענט געווארן די גאנצע דירה אלץ דינג, און ער איז אריינגעלאפן אין דעם שריפה ארויסגענומען איין זאך געראטעוועט וואס? א פלאש קאניאק. און אריינגעלאפן מיט די קאניאק אין בית מדרש און געטאנצן שלא עשני גוי שלא עשני גוי, האט מען מורא געהאט איז אים עפעס געשעהן פאר רוב צער, האט ער געזאגט ניין איר פארשטייט נישט שלא עשני גוי ווייל ווען איך בין א גוי וואלט דאך מיין געטשקע אויך פארברענט געווארן, יעצט פארברענט געווארן די דירה אבער איך האב דאך דעם אייבערשטן וואס האב איך צו דאגה'ן וואס האב איך צו דאגה'ן איך האב דאך דעם אייבערשטן ער קען געבן נאך הונדערט טויזענט דירות איך האב דאך דעם אייבערשטן שלא עשני גוי אין יעדן מצב. מען דערציילט אז נאכן הסתלקות פון חפץ חיים האט רבי ירוחם דעמאלטס געשריגן פארן עולם, ס'איז געווען א שווערע אנזעץ ביים עולם, חפץ חיים איז אוועק, איז געווען עס איז כבה נר ישראל, האט רבי ירוחם דעמאלטס געשריגן דעם עולם, חברה דער חפץ חיים איז אוועק, אבער דער וואס האט די יוצר פון דעם, דער וואס האט באשאפן דעם חפץ חיים לעבט, דער וואס האט אים באשאפן די יוצר זיינע, ווי עס שטייט דארטן כאילו עס איז דער אייבערשטער. ווי רשי זאגט שא נא לפשע עבדי אלקי אביך אם אביך מת אלקיו קיים. דאס אריין צו בראקן אין זיך די אמונת איתן ביזן סוף, ס'איז געווען אמאל א דינער אין אמעריקע, ס'איז געזעצן גדולי עולם, ס'איז געזעצן הגאון ר' שמעון שוואב, און הגאון ר' משה פיינשטיין, רבותי לייק אפ. ר' שמעון שוואב האט דארטן פריערט גערעדט. האט ער געזאגט אז אין מדרש שטייט די וואך דער רבונו של עולם האט זיך געבעטן קח נא את בנך את יחידך אין נא אלא לשון בקשה וואס האט די אייבערשטער געבעטן כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם נסיתיך בתשעה נסיונות ועמדת בהם נײַן נסיונות ביסטו געשטאנען עכשיו עמוד לי בנסיון זה דער רבונו של עולם האט זיך געבעטן שטיין דעם נסיון כדי שלא יאמרו ראשונים לא היה בהם ממש מען זאל נישט זאגן אז די ערשטע נײַן איז גארנישט האט ער געפרעגט אזוי. א מענטש קען נײַנציק פראצענט אויף א בחינה איז עס גארנישט? נײַן נסיונות איז נײַנציק פראצענט דאס איז גארנישט? אין מדרש שטייט נאך א מדרש דא אז אז דער רבונו של עולם האט אים געזאגט טאמער ער פארלירט דאס איז דא אבד הכל, איך וויל פארשטיין וואס איז נײַנציק פראצענט ביי די בחינה וואס איז וואס איז דאס? איז רבי שמעון שוואב האט געענטפערט אז היות אז די צענטע נסיון איז געווען די עקידה ביז יעצט איז ער אריבער מיט זיך אבער יעצט דארף עס איבערגיין צו די קינדער אויב ס'איז געווען צו קענען טון וואס גייט נישט איבער צו די קינדער איז אין בו ממש שלא יאמרו ראשונים לא יאמרו אז ס'גייט נישט ווייטער איז לא היה בו ממש דאס זאגט ר' שמעון שוואב האט ר' משה פיינשטיין געזאגט פאר ר' שמעון שוואב לדידי קשיא מעיקרא ליתא ס'איז בכלל נישט קיין קשיא די וואס די פרעגסט וואס ניינציג פראצענט די נסיונות זאגט ער איז געווען אויף אמונה

וועט מיינען אז ער האט עס געשריבן חשוון תשפ"ד. ממש וואס ס'שרייט אין היינטיגע צייטן א שם משמואל די וואך וואס איז געווען? די עולם געדענקט די וואכעדיגע ספר? איך זאג אז די עולם זאל אריינקוקן אינעווענדיג אפשר פארליינען דעם לשון דא אביסל. ס'איז ממש א שם משמואל פון די טעג. די עולם געדענקט וואס שטייט די וואך? ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים די מלאכים האבן דארטן אלעמען בלינד געמאכט, יא? די אלע סדום'ניקעס זענען געווען אינדרויסן בלינד געמאכט. שפעטער זאגט ער, און די מלאכים זאגן צו לוט, עוד מי לך פה, חתן ובניך ובנותיך, הייב זיך אויף, אלע ארויס, פארוואס כי משחיתים אנחנו, אונז גיימער, וישלחנו ה' לשחתה, אונז גיימער איבערדרייען די שטאט, אונז גיימער איבערדרייען סדום. ויצא לוט שטייט אין פסוק, וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו, ער האט גערעדט צו זיינע איידעמעס, זאגט דער פסוק, ויהי כמצחק בעיני חתניו, עס האט אויסגעזען ווי א געלעכטער, פרעגט די שם משמואל געוואלד. וואס איז דער געלעכטער? דו האסט נישט געזעהן האבן בלינד געמאכט אלעמען? א פראצענט איז נישטא, דו האסט נישט מורא בכלל? זעהסט ווי ער מאכט בלינד? דו האסט נישט געזעהן וואס דא טוט זיך? ער שרייבט די לשון פארליין אביסל, ויש לתמוה הרי היו רואים בעיניהם פלא גדול, די איידעמעס האבן געזעהן א פלא גדול שכל העיר מנער ועד זקן, גאנץ שטאט הוכו בסנוורים, ונלאו למצוא הפתח טרעפן נישט די טיר, שהיו סמוכים אליו ועומדים על גביו. און זיי קענען נישט טרעפן די טיר, איז ועל כל פנים היה צריך להתעורר חשש בלבם אולי יוכל עוד בכהנה וכהנה, ולמה היה עוד לצחוק בעיניהם, פארוואס איז געווען א צחוק? פארוואס איז דא געווען א צחוק? הערט וואס די שם משמואל זאגט, דער סנוורים מ'האט דאך געזען דעם אייבערשטן, מ'האט נישט געדארפט גלייבן, וואס איז סנוורים? וואו איז געווען צחוק? וואס איז א צחוק? וואס איז א צחוק? דו ביסט נישט, האסט נישט מורא? ונראה שגם זה היה ממכת הסנוורים. קען זעהן און זעהן, א פייגעלע וואלט מען געקענט פילן דארטן ביי די קעמערע, און דא נע, גארנישט, דו זעהסט דעם אייבערשטן? ס'איז דא מכת סנוורים זעהסטו נישט. איכ'ל פארליינען זיין לשון, ונראה.

זאגט די שם משמואל בזמנינו אלה, יוכל כל אדם לראות פלאות משינוי העיתים, המו גוים מטו ממלכות, וההשגחה הפרטית מרחפת על כל פרט ופרט באופן מופלא וצריך כל האדם להיות נשמר ממכת הסנוורים, מאך אויף די אויגן און זע, רבוש"ע מאכט דא אזעכע זאכן, גיי טאר, אזעקא מעמד, יא יא. הייסט נישט זעהן פאטאגראפיע? דאך דאך א פייגעלע וואלט מען געדארפט זעהן, און דא האט מען גארנישט געזעהן, די סנוורים איז משתלט אין גשמיות ליידער אין רוחניות אויכעט, מאך אויף די אויגן זעהסט ס'איז דא די רבונו של עולם אויף די וועלט, זעהסט ס'איז דא אייבערשטער אויף די וועלט. נאכן מלחמה האט ר' גד'ל אייזנער געטראפן עפעס א חבר זיינער, האט אים גערופן ביים נאמען, ער רופט אים ביים נאמען, אה וואס מאכסטו אה? זאגט ער איך בין שוין נישט דער זעלבער, לא עלינו איז אראפ פון וועג, כנראה, ער האט משנה געווען שמו, אבער. איך בין נישט דער זעלבער. איך בין שוין נישט דער זעלבער. פרעגט אים רבי גד'ל, ווער האט דיך אויסגעלערנט אזוי צו רעדן? דער ימח שמו'ניק האט אים געזאגט ביים נאמען, דער יענעמ'ס נאמען איז שייגעץ, דאס האט דער ימח שמו'ניק, דער ימח שמו'ניק, ער האט דיך אויסגעלערנט, דאס האסטו געווארט, צו הערן אזא שפראך, דאס האסטו געוואלט, לא יזכר שם ישראל עוד, און כאילו דו געסט אים נאך, דאס איז געווען די גאנצע מטרה. האט יענער זיך צעוויינט צו רבי גד'ל און זאגט, רבי איך פארשטיי נישט ווי קען מען אזוי ממשיך זיין, ער האט פארלוירן זיין שטוב, זיין קינדער, זיין משפחה, זיין ברודער, זיין דיין, ווי קען איך פארשטיי נישט האט ער מיר געשריגן איך פארשטיי נישט ווי קען מען אזוי האט רבי גאדל אים געפרעגט זאגט ער אין ראדיא פארשטייסטו יא? דו פארשטייסט דו פארשטייסט אז מען קען רעדן דא און מען זאל דיך הערן דעם קול אין אמעריקע? און דו רעדסט טעלעפאן פארשטייסטו? טעלעפאן פארשטייסטו? דו רעדסט דא און מען הערט דיך אין אמעריקע? און דו רעדסט אן קיין פארשטיין? גיי זיי ממשיך דינען דעם אייבערשטן אן אים פארשטיין. דו ארבעטסט מיטן טעלעפאן אפילו אן פארשטיין. גיי דינען דעם אייבערשטן אויך אן אים פארשטיין. אריבער א גוטע פאר יאר, לאנגע יארן, איז רבי גאדל געגאנגען אין תל אביב אין די גאס, און שטעלט זיך אפ א אופנוע, דער עולם ווייסט הייסט א אופנוע, ווי רופט מען עס? א מאטסייק? ווי? א א א ניין ניין ניין נישט קיין ביציקל, א אופנוע, און ווער ס'געדענקט, היינט זעט מען דאס שוין נישט, ביי די אופנוע איז געווען אמאל לעבן דעם אזא סירה, ס'איז געווען אזא דער עולם, היינט זעהט מען שוין נישט די זאכן. איז רב גאדל גייט אין די גאס, און איינער שרייט אים, גדלי'! קום אריין! ער זאגט אים, ער זאל אריינגיין אין די סירה. און רב גאדל האט נישט געוואוסט ווי אזוי מ'גייט אריין. ער האט נישט געוואוסט ווי אזוי מ'גייט אריין. פרעגט ער אים, און ראדיא פארשטייסטו יא? וויאזוי מ'רעדט דא און הערט אין אמעריקע ווייסטו פארשטייסטו יא? רבי גאדל האט געגעבן א מאך אויף די אויגן, און ער זעט ער איז דאס, ער איז געווען א ירא ושלם, א בארד און פאות, ירא שמים, האט ער געזאגט פאר רבי גאדל, דיינע ווערטער דעמאלטס האט מיר צוריק געברענגט גלייך אויפן פלאץ, איך האב אויפגעשטעלט א אידישע שטוב מיט קינדער, דארפסט אים פארשטיין, אין ראדיא פארשטייסטו יא, אין טעלעפאן, לאמיר איבערבייטן די שפראך, אין טעלעפאן פארשטייסטו יא, ווייל דער עולם דא ווייסט נישט וואס הייסט ראדיא בכלל, זאלן טאקע נישט וויסן, פארשטייט. אבער דו אין טעלעפאן פארשטייסטו יא? מען רעדט דא און מען הערט דיך אין אמעריקע, דו פארשטייסט דאס? ניין! אבער דו רעדסט אין טעלעפאן אן פארשטיין, דין דעם אייבערשטן אן פארשטיין. דינען דעם אייבערשטן אן פארשטיין, לעבן מיטן אייבערשטן, אן קיין פחדים און קיין, ער ברענגט אין חיבת העבודה. אז עס איז געווען ביי רבי העניך פאדווע, האט אים צוגעשיקט דער בעלזער רב זכרונו לברכה, דער הייליגער בעלזער רב האט אים צוגעשיקט צום עמוד, און האט אים פאר מען האט אנגעהויבן דאווענען האט ער אים געזאגט, ביי אונז אין בעלז זאגט מען אדון עולם, השם לי ולא אירא שרייט מען. און דעמאלטס האט מען נישט קיין פחדים א גאנצע טאג. מען זאגט השם לי ולא אירא שרייט מען, זאגט מען הויך, האט מען נישט קיין פחדים א גאנצע טאג. און נאך א זאך אז דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט איינער וואס איז געווען האט געהאט א קינד וואס האט געהאט פחדים, א קינד האט געהאט פחדים האט ער אים געהייסן ער זאל האלטן די האנט אויף די מזוזה און ער זאל זאגן אז דער בעלזער רב האט געזאגט אז מען דארף נישט האבן פאר קיינעם קיין מורא נאר פארן בורא, און די משפחה נוצט עס נאך עד היום אזוי, דעם סגולה. דא איז געווען א אינטערעסאנטע מעשה דא, איז איך ווייס נישט קיין פשט אין די מעשה, איך דערצייל אייך דא א מעשה שהיה, עס איז געווען דא מיט יארן צוריק, דא איז געווען א בחור פון זיבעצן אכצן יאר, זיבעצן יאר, און ער האט געהאט צוטון לא עלינו מיט פחדים. ס'האט אנגעהויבן פחדים, איינער האט זיך אפגעגעבן מיט אים, און דעמאלטס איז געווען דער באהושער רבי איז געווען דער זקן האדמורים, מילא ווער ס'געדענקט ס'איז דעמאלטס געווען א געלויפעניש צו אים, די קוויטלעך איז דעמאלטס דא געלאפן און די עולם איז דא געלאפן צום באהושער רבין, דער וואס האט זיך אפגעגעבן מיט אים איז אריינגעגאנגען מיט אים צום באהושער רבין, געזאגט א בחור פון זיבעצן יאר האט נישט קיין האט פחדים, אה פחדים? זאגט אים דער באהושער רבי, זאל ער זאגן אמר השם ליעקב אל תירא עבדי יעקב פערציג נעכט פארן שלאפן, זאל ער זאגן פערציג נעכט פארן שלאפן אמר השם ליעקב אל תירא עבדי יעקב. ער האט עס געזאגט פערציג נעכט, עס איז פחדים, די פחדים איז נעלם געווארן, עס איז נישטא, נישט געווארן קיין פחדים, נישטא קיין פחדים. נישטא קיין פחדים. יעצט זאג איך אייך, דער סגולה שטייט נישט אין ערגעץ נישט. נאר דער עולם גייט מיר זוכן סגולות ישראל איז נישטא אזא סגולה, שטייט נישט אין ערגעץ. דער בחור האט חתונה געהאט, האט געהאט דריי פיר קינדער, ביני לביני איז דער באהושער רבי שוין אוועק, און דעמאלטס איז די דער וועג געווארן צום אלטן זוטשקא, דער נחל יצחק, דעמאלטס איז ער געווען דער זקן האדמורים, דעמאלטס איז דארטן געלאפן די קוויטלעך, דער עולם איז דעמאלטס דארטן געלאפן. איז דער דער האט שוין חתונה געהאט האט געהאט א דריי פיר קינדער און די און ס'האט אים געכאפט לא עלינו נאכאמאל די פחדים די פחדים האבן אים געכאפט נאכאמאל איז דער וואס האט זיך אפגעגעבן מיט אים דעמאלטס האט ער אים גענומען צו בוש ער האט אים גענומען צום זוטשקא ער נעמט אים אריין צום זוטשקא דארט האט מען געקענט אריינגיין פיר און צוואנציג שעה צוויי אזייגער ביינאכט דעמאלטס געווען ער נעמט אים אריין מיט אים, רבי דער דער אינגערמאן האט צו טון מיט פחדים, האט אים אנגעהויבן צו מחזק זיין כדרכו בקודש, וואס דארף מען מורא האבן, מען דארף בוטח זיין אינעם אייבערשטן, און האט אים געזאגט דער זוטשקע דעמאלטס אז ער אויך ער איז בטבע געווען א פחדן, האט אים דערציילט אז זיין זון דער סטאניסלאווער רבי איז געווען א אינגל, ער איז אים נעלם געווארן אמאל, האט ער נישט געוואוסט ווי ער איז, ער איז געווארן פארציטערט, ביז ער האט זיך געכאפט אפילו ווען ער איז דא אין שטוב קען איך נישט אכטונג געבן, וואס האב איך צו דאגה'ן ער איז אינדרויסן. בקיצור האט אים אנגעזאגט, זאגט דער אינגערמאן רבי האסט מיר נישט בארואיגט, האסט מיר נישט בארואיגט, ס'בארואיגט מיר נישט, אה ס'בארואיגט דיר נישט, זאגט ער איז אפשר זאל ער זאגן פערציג נעכט פארן שלאפן אמר ה' ליעקב אל תירא עבדי יעקב, פערציג נעכט זאל ער זאגן פארן שלאפן, ער האט עס געזאגט פערציג נעכט און ס'איז נעלם געווארן אינגאנצן, א דבר פלא א סגולה וואס שטייט אין קיין שום ספר שטייט עס נישט, און צוויי רבי'ס בסגנון אחד מתנבא, און ביי ביידע האט עס געהאלפן גלייך. איינער האט מיר געזאגט דא אז עס שטייט יא אין א ספר, האט עס געזען אין באר הפרשה, איך האב עס אויך דארטן געזען. על כל פנים, מען פארשטייט דעם אה. ויאמר ה', עס שטייט די וואך, זעקת סדום ועמורה כי רבה, דער עולם געדענקט, שטייט דארטן ווייטער, ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני ה'. וואס הייסט ויפנו משם האנשים? די מלאכים זענען געגאנגען קיין סדום איבערדרייען סדום. זיי זענען געגאנגען קיין סדום איבערדרייען סדום. שטייט ואברהם עודנו עומד לפני ה' ויגש אברהם ויאמר האט זיך אוועקגעשטעלט די גאנצע תפילה די עולם געדענקט אולי ימצאון ארבעים אולי ימצאון חמישים אולי ימצאון שפעטער שטייט וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם וואס זאגט רשי? נשתתק הסניגור הלך הדיין פרעגן אלע די קשיא אז דער ויפנו משם האנשים האט געדארפט שטיין דארט נאך וואס אברהם אבינו האט געענדיגט די תפילה און וילך ה' ס'האט נישט געהאלפן יא איז נשתתק הסניגור איז דארט האט געדארפט שטיין ויפנו משם האנשים איז געגאנגען אין סדום איבערדרייען סדום ווי קומט עס אריין ויפנו משם האנשים פאר זאגט די באר מים חיים רבותי ס'איז מלא ולא נשמע די תורה וויל דיר זאגן ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה דער רבונו של עולם זאגט פאר אברהם אבינו איך גיי איך וויל איבערדרייען סדום אייער דא נערע

מ'האט איינער איינער האט עובר געווען אויף עפעס א געזעץ, וואס על פי געזעצליך די עבירה איז מוות, מ'האט אים געמאכט א משפט און ער האט געפריווט צו שפרייטן שוחד, ס'האט גארנישט געהאלפן, גע'פסק'נט מוות. שוין, האט יענער נאך געפריווט אנגעבן א ערעור, א ערעור, וואס דאס פארשטייט זיך איז א בית משפט גבוה, בית דין גבוה, דארטן איבערגעבן א ערעור, ס'האט געקאסט שווערע געלטער, דארטן שוין ווייניגער פראצענטן צו מצליח זיין, אבער ער האט געארבעט און געארבעט, און ס'איז ארויסגעקומען די בית דין גבוה, מוות. מוות. יעצט איז דא נאר איין עצה, נאך איינער וואס קען מאכן, ווער? דער מלך, ער קען געבן א חנינה, דער מלך אליין. מלך אליין א חנינה איז שוין אנגעגאנגען האט איבערגעדרייט די וועלט האט איבערגעשפרייט שוחד פאר אלע ווער עס האט נאר געקענט די מלך ווער עס איז נאר געווען נאנט צום מלך זאל אריינגיין צום מלך אים בעטן שרי המלוכה און האט געשפרייט געלטער אויף דעם מען זאל אריינגיין מען איז אריינגעגאנגען מען האט געבעטן למעשה האט די מלך געזאגט בשום פנים ואופן נישט מוחל מוות און ביז פיר און צוואנציג שעה ער האט נאך נישט אויפגעגעבן זאגט די בריסקער רב, אין די פיר און צוואנציג שעה אויכעט, אין די פיר און צוואנציג שעה ווייטער, ווי ס'קענט איר נאר איבערגעדרייט, שיקן איינעם אפשר דאך מיר ווארטן זיי נאך גאר אויף ביז צום לעצטן מינוט, קומען די לעצטע מינוט נאך פיר און צוואנציג שעה זאגט די בריסקער רב מ'האט אים גענומען מיט קייטעלעך, יא, און מ'האט אים אריינגעפירט דארטן צום שר הטבחים, און יענער איז משחיז דעם סכין און שארפט די מעסער, און ער גיבט א לייג די מעסער אויף זיין האלז, דעמאלטס האפט ער שוין גארנישט הא. ווידער אויף דעם זאגט די גמרא אל יתייאש עצמו מן הרחמים, דאס טייטש אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, דארטן אל יתייאש עצמו מן הרחמים, דארטן איז געווען א געשריי דער רבוש"ע זאגט דארטן ווארט איך אויף דיר, דארטן א געשריי, אל יתייאש עצמו מן הרחמים, אויף דעם האט מען אונז געגעבן די כח. און טאקע אין אזעלכע זמנים רבותי מען מסיים זיין טאקע מיט אפאר נקודות, איין זאך וואס איז די וואכעדיגע סדרה רבותי. ס'איז דער סדר היום ברענגט עס, איר ווייסט ווער דער סדר היום איז, רבינו משה בן מכ בן מכיר, א גרויסער סדר, ער ברענגט עס אין זוהר הקדוש, אז ווען אידן דארפן ישועות, ברענגט ער אן א לשון אין זוהר הקדוש, אז ס'איז נישטא קיין זאך וואס איז מבטל טויט פון מענטשן פונקט ווי זאגן פרשת עקדה. די וואך האט איר געזאגט די פרשת עקידה, ער זאגט ברענגט דעם זוהר הקדוש אז ס'גייט ארויס א בת קול פון הימל אל תעש לו מאומה, מ'טאר אים נישט טשעפען. אויף אזעלכע זאכן רבותי די קאזשניצער מגיד האט געזאגט אמור מעט ועשה הרבה, מיט א קליינע אמירה טוסטו אויף אזא ים, בלייבסט לעבן וועגן זאגן פרשת עקידה? הא?

ווען מען דערמאנט דאס מעליא לישראל דאדכרו ליה בכל יומא בגלותא דתגין עלינו ס'שיצט מכל מרעין בישין וקלא נפיק ואומר אל תעש לו מאומה. נאך א זאך רבותי וואס איז שטארק מסוגל וואס בוודאי דער עולם ווייסט פון דעם ר' מענדל רימינובער ברענגט פון בעל שם הקדוש אויף די וואך דאס ער זאגט די לעצטע צוויי ווערטער די וואך וואס איז די לעצטע צוויי ווערטער די וואך פרשת וירא ואת מעכה, ברענגט ר' מענדעלע רימינובער פון בעל שם הקדוש, ואת מעכה ראשי תיבות, וידוי אחר תפילה מגיע עד כסא הכבוד. בעל שם הקדוש, וידוי אחר תפילה מגיע עד כסא הכבוד. אבער ס'ווערט געברענגט אז דאס שטעלט אפ די אלע שלעכטע זאכן. ס'איז ידוע אז געווען א שטאט לעבן קארלין ביים בית אהרן, וואס מ'האט אריבערגעשיקט א טעלעגראמע צום קארלינער אז ס'געווען דארטן א מגיפה, אנשים נשים וטף, ס'איז געשטארבן דארט מענטשן ווי פליגן, האט דער בית אהרן אריבערגעשיקט א טעלעגראמע צוריק, וואס טוט זיך מיטן תחנון? האבן זיי געזאגט זיי האבן געמאכט דארטן עפעס אסאך יארצייטן האבן זיי געמאכט דארטן האט ער געהייסן שנעל מתקן זיין די תחנון והמגפה נעצרה ברענגען זיי גלייך גלייך געווען א מגיפה די תחנון איז אבער געשטעלט געווארן אויף צו מבטל זיין גזירות קשות מען דערציילט נאך ס'איז געווען עפעס א יורד לא עלינו ער איז געווען א גביר און ער איז געווען דאס שטייט אין ספר נפלאות הסבא קדישא מראדישיץ די מעשה אז ער איז געווען ער איז געווען א גביר מיט קינדער מיט אלע זאכן און לא עלינו ולא עליכם איז געווארן א יורד און אלץ געלט אין דר'ערד אלע און קינדער צרות און געזונט און מ'זאל אפגעהיטן ווערן ער איז אריינגעלאפן צום ראדאשיצער האט זיך צעוויינט פרעגט אים ראדאשיצער וואס טוט זיך מיטן תחנון? האט ער אים געזאגט, ביטע כמגל. ער זאגט, יעדן טאג ארום מיט די פגרים. האט אים, האט אים ראדושיצער געזאגט, זייט ווען? שוין לאנג. ער זאגט, ס'איז נישטא קיין ברירה, מוזט אלץ משלים זיין. רבי, ס'איז טויזנטער תחנונ'ס, טויזנטער ת, מוזט אלע טויזנטער תחנונ'ס משלים זיין, דעמאלטס וועסטו צוריק ארויפגיין. און דו דארפסט יעצט דא מקבל זיין פון היינט ביסטו נישט מזלזל אין תחנון. דער מענטש האט געזען אין דעם איז תלוי זיין ישועה, ער האט זיך גענומען משלים זיין תחנון ביז אפאר וואכן האט געענדיגט די תחנון, און זייט דעמאלטס איז ער ארויף צוריק געזונט און שטארק. א אינטערעסאנטע זאך אז די זעלבע מעשה איז געווען ביים שינאווער רב, אויך א יורד מיט דאס, און דער שינאווער רב האט עס געזאגט אויף תפילה לדוד, אויף די תפילה לדוד וואס מען זאגט אין א טאג וואס מען זאגט תחנון. ווייל יענער האט זיך געיאגט דאך, ער האט נישט געזאגט תפילה לדוד, ער האט אים געזאגט דו מוזט עס משלים זיין, און דעמאלטס האט ער געזאגט און די פרנסה האט זייט דעמאלטס אנגעהויבן צוריק ארויפצוגיין מעלה מעלה מעלה מעלה מעלה מעלה. איז דער ראדושיצער מיט דעם מסביר א מורא'דיגע גמרא, מורא'דיגע פשט, די גמרא זאגט ברכות ל"ה אמר להו רבא לרבנן, רבא האט געזאגט פאר די רבנן במטותא מינייכו איך בעט זיך ביי ענק איך וויל ענק נישט זען צוויי חדשים א יאר, וואסערע צוויי חדשים וויל איך ענק נישט זען? לא תתחזו לא תתחזו ביומי ניסן ויומי תשרי לא תתחזו קמאי פארוואס וואס שטייט אין די גמרא פארוואס זאל איך ענק נישט זען ניסן און תשרי כי היכי דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא זאל נישט זיין א גאנץ יאר און פארנומען מיט פרנסה די פשוטע פשט איז ווייל דעמאלט איז זרע און קציר ממילא זיין דעמאלטס פארנומען מיט זיין דעמאלטס פארנומען פעלד עס צו קענען זיין דא א גאנץ יאר ווייל דעמאלטס דער ראדושיצער טייטשט. ניסן און תשרי זאגט מען נישט קיין תחנון מוז מען גיין ארבעטן, א גאנץ יאר אז דו זאגסט תחנון קענסטו זיצן דא אין כולל און לערנען, אבער אז זאגסט נישט קיין תחנון דארף מען גיין ארבעטן. אה? ניסן און תשרי האבן זיי בין הזמנים די כוללים. איז ארום און ארום. זיך דען. נע, ווען ס'דא מענטשן, אנטלויפן פון תחנון, פארוואס? ווייל ער יאגט זיך וועגן פרנסה. דער ראדושיצער זאגט זאלסטו וויסן דו אנטלויפסט פון די פרנסה, פון די פרנסה, דאס ברענגט די פרנסה, די תחנון ברענגט די פרנסה, און ווער רעדט ס'איז דא א תלמיד פון חתם סופר וואס ברענגט א מורא'דיגע לשון, דער נרדזא רב, ידוע, תלמיד מובהק פון חתם סופר, כ'וועל פארליינען זיין לשון, א מורא'דיגע לשון.

תשעים וחמש שנה זאגט ער, מער וואס דו האסט וואס דו זעסט ביי צדיקים גדולים וקדושים, די בכיות נוראות ביי כל נדרי און תקיעות, מער פון דעם האבן אונז געזען יעדן יעדן וואך צוויי מאל ביים חתם סופר ביי והוא רחום, ביי בראשם גדול נישט אבער זיי גייען מיט זיי תלמידיו שרייבט.

און און ער האט געוואוסט איינס אזייגער דארף ער פארשליסן, און די גוים דארטן זיך אנגעשיכור'ט לרחצה, אנגעשיכור'ט דארטן, און ס'איז געווען איין גוי וואס האט נישט געוואוסט מימינו לשמאלו, האט אים געזאגט גיי ארויס, ער האט געדארפט פארשליסן, גיי ארויס, בקיצור ער איז ארויס, איך ווייס ער האט אים געגעבן דארטן א שטויס און ער איז געפאלן, די איד האט אים געגעבן א שטויס און ער איז געפאלן דארטן אויף א ברעט, ער איז געשטארבן אויפן פלאץ. אזא מעשה, א איד האט געהארגעט א גוי, ס'איז א סכנה אויף גאנץ גאליציע. האט גלייך פארשלאסן די קרעטשמע האט ער געזאגט, און אראפגעפארן גלייך צו רבי שיעלע בעלזער אינמיטן נאכט, וויינט רבי במילא איך האב עס א סכנה דא אויף גאנץ גאליציע, א איד האט געהארגעט א גוי, ס'איז דאך דא אן עונש השם ישמרינו, וואס טוט מען דא, האט געוויינט, האט רבי שיעלע בעלזער אים געזאגט פאר צוריק אהיים, און דעם והוא רחום מ'זאגט שני וחמישי זאג לעבן דעם פגר, לעבן דעם גוי, לעבן די טויטע גוי, זאג דארטן דעם אים והוא רחום, ער איז אהיים געפארן גלייך און האט געזאגט דארטן והוא רחום בבכיות נוראות, ער האט עס געענדיגט האט זיך דער גוי אויפגעהויבן, און ער איז אהיים געגאנגען צו זיין באלעבאס און דארטן געפאלן פגר און געשטארבן. ויהי הדבר לפלא, די איד אריינגעפארן גלייך צו רבי שיעלע בעלזער האט פארציילט, דאנקען פארן רבי'ן אויף אזא מופת, אים געראטעוועט דאס לעבן, איי דאנק איך רבי, אבער רבי אויב די והוא רחום מאכט אזעלכע גרויסע זאכן און פארוואס איז דא אזעלכע וואס מאכן אזוי, וואס מאכן עפעס אזוי, וואס זאגן עס נישט אזוי יעדן טאג, האט ער אים געזאגט וואס ווילסטו, אלע גוים זאלן זיך אויפהייבן. האסטו געוואלט אלע גוים זאלן זיך אויפהייבן? על כל פנים, די מעשה, רבי שיעלע בעלזער גרויסע בעל מופת איז קלאר, אונז האבן נישט קיין השגות רבי שיעלע בעלזער, אבער מיטן והוא רחום איז עס געגאנגען. איז דיר מ'זאגט די שני וחמישי זאגן והוא רחום זאלסטו וויסן וואס דו קענסט דעמאלטס, קענסטו אויפהערן מאכן תחיית המתים פון אידן נישט פון גוים, ער האט געמאכט אינמיטן נאכט פון גוים, אונז זאל מען מאכן בייטאג פון אידן. יעדע איד, יעדע איד, די כח וואס א איד האט מיט א געשריי, א געשריי, זאגט די וואכעדיגע סדרה. וישמע אלקים און אלע די חזל דרש'נען דאך קול הנער באשר הוא שם, חזל דרש'נען אז הגר איז געווען יא בסדר, די גמרא זאגט הגר מעשיה נאים כקטורת, קטורה זי הייסט מעשיה נאים כקטורת, ישמעאל איז געווען השם ישמרינו יצא לתרבות רעה, יצא לתרבות רעה איז געווען נישט בסדר, וישמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם פארוואס? וואס זאגט די גמרא? ס'איז א מדרש אין בראשית רבה נ ג, באשר הוא שם בזכות עצמו, יפה תפילת החולה על עצמו יותר מכל. פרעגט ער אזוי, איין זאך הגר איז געווען מער צדקת פון ישמעאל איז קלאר הגר איז געווען בסדר און ישמעאל איז נישט געווען בסדר, הגר איז געווען מעשיה כקטורת ישמעאל נישט בסדר. ווייטער, א חולה על עצמו קען נישט דאווענען מיט כזה ישוב הדעת, דער אנדערער קען דאווענען מער מיט ישוב הדעת. און אפילו הכי ישמעאל איז נישט בסדר אן קיין ישוב הדעת און ער איז נישט בסדר איז זיין תפילה מער פון הגר. די יא, ווייסט פארוואס? ס'ווענדט זיך נישט ווער ס'דאווענט, ס'ווענדט זיך ווי טיף אין הארץ, א חולה לעצמו פון טיפן הארצן, פון טיפן הארצן, א געשריי פון טיפן הארצן, אפילו א ישמעאל, אוי וועט רבונו של עולם שוין הערן אונזער קול, די פרקי דרבי אליעזר אונז האמיר געשמועסט, איי וואס שטייט דא וקראת שמו ישמעאל פארוואס כי שמע השם אל עניך, זאגט די פרקי דרבי אליעזר, ער דארף הייסן שמעאל נישט ישמעאל, כי שמע השם אל עניך דארף זיין שמעאל.